א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח. די וואך, דאס איז דאך מיין פרשה, ווען דער הייליגער רבי נחום טשערנאבלער האט איבערגענומען פון זיין טאטן רבי מאטעלע טשערנאבלער, איז די אלטע חסידים אז דאס איז נישט דער טאטע, ס'נישט דער טאטע קען זיך די טשאדעלע וויידער א מעשה. די גערער רבי האט געזאגט זייער א קלוג ווארט, ווי מען זאגט מען וויל מאכן בעלזער רב, דעם היינטיגן וויל מען מאכן בעלזער רב און ער'ט זיצן אויפן בענקל פון רבי אהרעלען, האט ער געזאגט הערט אויס, חסידים זענט עטס היינטיגע רעבעס ווילט עטס אמאליגע? ס'ארבעט נישט ס'גייט אין קאנדזשאנקשען היינטיגע חסידים היינטיגע רעבעס עניוועי בקיצור האט ער געזעהן אז דער עולם רעדט מען רעדט אינטער דעם ר' נחום טשערנאבלער האט ער געזאגט הערט אויס ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים נחום איז טאקע נישט קיין מלאך ער איז נישט זיין טאטע ער איז נישט ר' מאטעלע אבער דרך ארץ פלישתים עטס שקצים דארפטס האבן דרך ארץ מער פון ענק בין איך דאס איז די שיינע טייטש. ס'דא נאך טייטשן, ס'איז דא ביי נחום המדי, דא די משנה, ולא בחלב נחום המדי. ער איז געווען עפעס א איד נחום האט זיך געשטופט ווי מ'דארף נישט און ער איז געגאנגען אויף אזא פלאץ ביי רבינ'ס טיש ווי ס'איז נישט געווען לכבודו נישט פארן רבין און נישט פאר אים. קיצור האט די רבי אים געזאגט ער זאל זאגן די משנה, האט ער געזאגט ולא בחלב נחום, האט יעדער אנגערופן ניין נחום גייט אראפ, האט די רבי געזאגט הערסט וואס יעדער זאגט נחום גייט אראפ, ווייסט? עניוועי. איז די וואך גייט פרשת בשלח. ויהי ס'איז א צער אז בשלח פרעה אז פרעה האט ארויסגעשיקט דעם עולם. ער בלייבט אויף אייביג אז פרעה האט ארויסגעשיקט א נעכטיגן טאג דער אייבישטער האט ארויסגעשיקט. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז אזוי, איך האלט דא מיטן אנפילן א מקווה, אז איך גיי יעצט אוועק איז געווען אפאר וואכן ארבעט פאר גארנישט, ווייל אז איך גיי אוועק ווייס איך נישט ווער ס'עט איבערנעמען וויאזוי, איך מוז דאך האבן ס'זאל האבן קודם מ' סאה, און ס'האט נישט, וואס זאל איך טון יעצט. די קומענדיגע וואך דארף איך עולה זיין מפטיר ווייל די אנדערע וואך יתרו זיבעצן טאג אין שבט איז די יארצייט פון מיין מאמען, יעצט דארף איך מאכן דא א גרויסן שיקול הדעת צי זיין ביי מיין מאמע'ס מצבה איז וויכטיגער צי ענדיגן די מקווה וויכטיגער, און די תירוץ איז צו ענדיגן די מקווה וויכטיגער, ווען מען האט מיך געבעטן איך זאל קומען דא איז געווען צוויי וואכן פאר מיין טאטנ'ס יארצייט האב איך אויך איבערגעלאזט מיין טאטנ'ס יארצייט, און איך בין געקומען ווייל כ'האב געהאלטן אז די וואך צוויי קען זיך אויסשפילן ביים ענדיגן צו ס'זאל יא זיין א מקווה די יאר צו נישט. און שוין, איך בין געקומען און כ'האב געדארפט אהיימפארן אויף פאנאמא, בין איך געבליבן איין נאכט אין אמעריקע פשוט צו גיין צו מיין טאטנ'ס ציון צו זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים. יעצט, איי דעמאלטס האט מען צו מיר געטענה'ט, דו ווייסט דאך נאכנישט צו מ'עט אנהייבן, דו ווייסט דאך נישט, דו ווייסט דאך נישט, דו ווייסט דאך נישט, האב איך זיך געזאגט אזוי. די משנה ברענגט אז טאמער מ'האט אמאל געשאצט אז ער דארף האבן א גרוגרת, און ס'זענען געלאפן הונדערט מענטשן שניידן א גרוגרת, האט יעדער געטוהן א מצוה, מציל זיין א נפש אחת מישראל, איי, מ'האט דאך געקענט זאגן נאר צוויי זאלן גיין, ניין, מ'קען נישט וויסן די גרוגרת ווי גוט ס'איז, מ'קען נישט וויסן אהער, מ'קען נישט וויסן צו ווער ס'טרעפט אים שנעלער, יעדער זאל גיין, זעלבע אויך איך בין געגאנגען, ברוך השם יעצט האלט ממש ביים ענדיגן, אז ס'זאל זיין א חילוק צו ס'זאל יא זיין די יאר נאך א מקווה, צו ס'זאל שוין נישט זיין ביז נעקסטן יאר. איז במילא האב איך געמאכט א דעסיזשען אז איך וועל דא בלייבן און איך וועל זיך מקשר זיין פון דא, איך ווייס נישט צו איך האב ענק פארציילט, יטע עלקע, מען האט מיר געטראפן א באבען דא, זי הייסט יטע עלקע, זי ליגט לעבן מיין זיידן משה צבי בן מנחם נחום, די גאנצע זכות פון טרעפן דאס איז געווען ווייל איך האב גראד איבערגעלאזט, איך בין געקומען דא, האט דער אייבערשטער געהאלפן אז איינע פון מיין פעטער ר' זכריה'ס קינדער ראזענבערג האט געטראפן. און וויזשניץ האט געהאט דא א כולל, האבן זיי געטראפן אין עפעס איינע פון די ספרים אז מ'האט געשיקט געלט פאר די אלמנה יטע עלקע דרימער. יטע עלקע דרימער, דאס איז דאך אונזער באבע. האט ער מיר געזאגט איך זאל שוין אריינגיין דא און פרעגן פונקטליך צו זיי האבן אזא נאמען אין בית החיים. זאגן זיי זיכער, לעבן משה צבי בן מנחם נחום דרימער ליגט.

בעונת הגשמים, דא ניין אסאך פריער ווי היינט, ס'וואלט שוין לאנג אנגעפילט געווארן אבער מ'האט נישט געהאט גענדיגט אלעס, איז דעמאלטס האט מען איבערמאכן, נישט וואס כ'האב א פראבלעם, איך זאג ענק די אמת, אויב רביה והמשכה איז נישט קיין לכתחילה נאר א דיעבד, דעמאלטס ווייס איך נישט וואסערע גיהנום ס'ווארט אויף מיר, ווייל כ'האב געמאכט דעם ווינטער אליינס. האב איך געמאכט צוויי מקוואות רביה והמשכה אין די מידוועסט, פארוואס? פונקט אזוי ווי ארץ ישראל האט א פראבלעם אז ס'רעגנט נישט נאר אין אפאר חדשים אינמיטן ווינטער, די זעלבע האבן די מידוועסט אמעריקען סטעיטס אז ס'שנייט דארטן ס'רעגנט אויך נישט ווייל די מינוט ווען ס'שנייט פארשטאפט עס דעם לאך, די מינוט ווען די לאך איז פארשטאפט, קומט שוין נישט אראפ קיין וואסער, ס'ווערט פארפרוירן די דאך און ס'קען ליגן אזוי א האלב יאר. איז איך האב געהאט שוין צוויי מקווה'ס דעם ווינטער, איך האב געזעהן אז ס'האט שוין אנגעהויבן צו שנייען און רוב מקווה געווען כף אלף סאה געווען, בין איך ארויף אויפן דאך מיט א האוז, כ'האב אראפגעלאזט וואסער, ס'אריין בהמשכה, ס'האט אנגעפילט דעם בור. איך האב געזאגט כשר, כ'האב גענומען א כלי, איך האב עס גע'טובל'ט, אזוי איז די הלכה. יעצט ווען מיין פרוי וואלט זיך ווען געדארפט דארטן טובל'ן, צו מיינס א טאכטער, וואלט עס ביי מיר געווען פונקט אזוי כשר, אז די הלכה זאגט ס'איז כשר איז דאך עס כשר. איי, ס'האט א פראבלעם פון נתן סאה ונטל סאה, אויף דעם וויל איך ענק ענטפערן צוויי זאכן, נישט דא קיין מקווה וואס האט נישט קיין פראבלעם פון נתן סאה ונטל סאה, אויסער אז דו טובל'סט דיך אין ים, דעם אטלענטיק אושען, דארט איז דא אנדערע פראבלעמען, און די צווייטע זאך. אז נתן סאה ונטל סאה, איז דא אין דעם א גרויסע אריכות און א מחלוקת, ווייל מדינא דמשנה שטייט נתן סאה ונטל סאה איז כשר, קומט דער הייליגער ראבד און ער זאגט עד רובו, איז דער ראבד דארף ברענגען א ראיה צו זיך און נישט אונז דארף מען ברענגען א ראיה צו אונז, נישט חס ושלום איך מאך אוועק דעם ראבד, האב איך געמיינט צו זאגן ס'איז ענדערשעט אז ס'איז כשר ווי אז ס'איז נישט כשר, ווייל אין די משנה שטייט נתן סאה ונטל סאה איז כשר. עד רובו זאגט דער ראבד, אין די משנה שטייט דאס נישט, איז על כל פנים איז ווען ס'קומט אן אויף א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין מקווה און מ'דארף זען פרויען זאלן האבן א מקווה, ענדיגט זיך די אלע שיטות. איעדעס מאל ווען דו האסט א פראבלעם און דו ווילסט אנהייבן מחמיר צו זיין דארפסטו קוקן וואס דאס גייט ארויסברענגען. די תוצאות און וואס דו דארפסט טון איז אז דו זאלסט פארשטיין אז דו מוזט צושטעלן א כשר'ע מקווה, דאס זאלסטו דיך אויסלערנען, דו מוזט דאס טון, און ממילא אז דו מוזט דאס טון קענסטו דיך נישט ארומשפילן. יעצט אסאך מאל האב איך געדארפט נוצן קולות פון שולחן ערוך ווען ס'איז פאר א ציבור, איז האב איך דורכגעשמועסט מיט גדולי הדור און פון פריעריגן דור נאך, האבן זיי מיר אלע געזאגט, דער שולחן ערוך איז געשריבן געווארן פאר אידן, ס'איז נישט געשריבן געווארן פאר גויים, סאו אז מ'מוז מוז מען, מ'דארף נאר זען אז נישט דיין פוילקייט, זאל עס מאכן מען זאל עס ניצן. די חזון איש זאגט ווען א רב זעט ער איז אין א שטאט וואס איז אין ארץ ישראל און ס'רעגנט נישט ס'איז זומער און פרויען ווערן נכשל מיט איסורי כריתות זאגט ער זאל ער אריין לאזן שאובין בהמשכה איז די מקווה פסול מדרבנן כשר מן התורה און די פרויען זענען נישט מער ווי אן איסור נדות דרבנן אזוי זאגט דער חזון איש ער זאגט אבער דער מורה הוראה זאל זייער אובאכט געבן צו ער טוט עס נישט ווייל ער איז פויל צו כדומה צו ס'איז טאקע ממש אזא הצטרכות אז ס'מוז געטוהן ווערן. סא בקיצור אונז האמער א לעבעדיגע תורה מיט א לעבעדיגן באשעפער מיט א לעבעדיגן שלחן ערוך, אונז האמער נישט קיין פראבלעמס. טרייען מיר נאר צו זיין זייער ערליך. איז למעשה, איך האב ענק שוין געזאגט אין א פריעריגן שיעור, אז ווען מ'האט ארויסגענומען די עשרה הרוגי מלכות, די ערשטע צוויי רבי ישמעאל כהן גדול מיט זיין חבר, רבי שמעון בן גמליאל האט ער אנגעהויבן צו וויינען, קוק וואס מען טוט מיט אונז, זאגט ער, וואס דארף מען, וואס הארט דיך, אין א מינוט שפעטער וועסט דאך זיין אין גן עדן, זאגט ער, יא, אבער פארוואס געבט מען אונז אזא מיתה ווי מען געבט פאר מגלה עריות און מחללי שבתים, זאגט ער, עס קען זיין אמאל איז געקומען צו דיר א פרוי פרעגן א שאלה לנדתה, און דו ביסט געווען ביזי עסן, האסטו געזאגט מען זאל ווארטן א מינוט ביז איך ענדיג עסן, די מינוט. איז גורם אז דו זאלסט געהארגעט ווערן דורך גוים אזוי ווי מחללי שבתים און אזוי ווי מגלה עריות איז במילא איז אזוי איך זוך מיר נישט אנצוהייבן מיט אידישע טעכטער איך גיי זיי ענדיגן מוטשען מיט מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף און כ'וועל גיין דא די גמרא זאגט צד נדר אחד איך וועל גיין דא צו די באבע עלקע יטע עלקע ביי אונז אין משפחה איז נישט דא קיין יטע עלקע איך דאנק מורא'דיג שטארק פאר דעם ראזענבערגער רב אריה בראנער'ס אייניקל וואס ער האט זיך אריינגעלייגט אין דעם און ס'אנבעליוועבל וואס ער האט אויפגעלאכטן די גאנצע משפחה, איז במילא אונז האמיר טוהן וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך, און די איבעריגע העט שוין דער אייבערשטער טוהן, איך וויל ענק דערציילן א מעשה, איך בין אמאל געווען מיט איינער פון מיינע רעבעס ר' הרב ר' מאיר פויזן ס'איז היינט קיין עין הרע נײַנטי פֿײַוו און ער פארט מיך ארום, ער איז געווען יעצט כ'האב געדארפט עפעס, א יונגערמאן האט געדארפט האבן א שאלה אין אומאן אויף א מקווה צו עס איז כשר צו נישט, זאג איך קאל הרב מאיר, זאגט ער הרב מאיר יעצט אין דייטשלאנד, זאג איך אים עס קען נישט זיין, צוויי וואכן צוריק איז געווען אין אפריקע, יא ביי די ניינטי פייוו קיפ אן האמינג, עניוועי ביז הונדערט און צוואַנציק, אמאל געווען מיט אים כשר'ן א מקווה, כ'מיין ס'איז געווען אין פאריז, כ'דענק נישט פונקטליך, בקיצור זאגט ער דארטן פארן גבאי'ן, פארן שמש וויסן, כ'האב א יארצייט נאך מיין מאמען, כ'וויל דאווענען פארן עמוד, ס'געקומען אינמיטן כשר'ן, קומט ער זאגן יעצט שטעלט מען זיך דאווענען. זאגט ער א מאיר איך גיי נישט יעצט דאווענען איך קען נישט יעצט אוועק גיין ווייל מיטן כשר'ן מוז מען דאך דארט וואטשן יעדע מינוט, עניוועי שפעטער מ'האט געדאווענט און ער האט געדאווענט ביחידות ער האט שוין געדאווענט צוויי שמונה עשרה'ס איך דאווען געווענטליך טאמער בין איך ביזי מיט א מקווה ווען איך ווער אויס ביזי דעמאלטס ווערט ביי מיר חובה א טבילה און איך נעם מיך דאווענען און אויב מען דארף צו דאווענען מנחה דאווען איך מנחה אפילו ס'איז צענע ביינאכט ווייל יעצט איז געווארן מיין חיוב ר' מאיר האלט נישט אזוי ער קריגט זיך מיט מיר אבער. ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז תורה היא וללמוד אני צריך. עניוועי, למעשה איז קומט נאך דעם צו דער ראש הקהל אנטשולדיגט זיך מ'האט געמוזט דאווענען ס'איז א זמן תפילה, האט ער געזאגט ס'איז גארנישט, זאגט ער אה זעט אויס איר האט נאך ברידער און מענטשן וואס זיי דאווענען נאכן טאטן צו נאך די מאמען, זאגט ער ניין ניין איך בין א בן יחיד גראדע, ער איז נישט קיין בן יחיד אבער דער אנדערער ברודער לעבט שוין נישט רבי רפאל מיין איך לעבט שוין נישט, זאגט ער נו וויאזוי האט איר דאס געטון, זאגט ער לאמיך דיך עפעס זאגן, זאגט ער פארוואס אונז גלייבן מיר אז מ'לערנט משניות, מקוואות. איז מעלה א נשמה. שטעל דיר פאר כ'האב יעצט געגאסן א מקווה, מטהר געווען א מקווה פאר אידישע טעכטער, שטעל דיר פאר וואס דאס איז מטהר. איך דארף האבן צו לערנען משניות אז כ'זאל וויסן וויאזוי צו מאכן א מקווה. נו, צו מאכן א מקווה איז דאך זיכער מער. איז במילא גיי איך יעצט נוצן דעם דעם געדאנק, כ'גיי נישט זיין ביי די יאהרצייט ביי מיין מאמע'ס ציון, אבער דעמאלטס גיי איך דא מטהר זיין, און כשר'ן א מקווה וואס אידישע טעכטער זאלן קענען נוצן. און אפילו ס'וועט נישט רעגענען גענוג כ'על עס נישט קענען כשר'ן, שטייט אז טאמער איינעם אפגעשאצט א גרוגרת, ער דארף האבן א גרוגרת, און הונדערט מענטשען זענען געלאפן כאפן די מצוה, איז קיינער נישט קיין מחלל שבת כאטש מ'האט געדארפט האבן נאר איין גרוגרת, במילא איך טו וואס דער אייבישטער פארלאנגט, דער אייבישטער וועט טון וואס ער דארף צו טון. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם מזל טוב מזל טוב, כ'בין דא אין ארץ ישראל, כ'האב ברוך השם געמאכט בר מצוה אן אייניקל דא, און מ'זאל זען אסאך נחת, ס'איז געווען א הערליכע בר מצוה. יעצט למעשה ממש פאר די בר מצוה קריג איך א טעלעפאן קאל פון א פאפענער פון די קהילה פון פאפא און ער זאגט מיר זאלסט וויסן נחום איך מוז דיר זאגן אונז האבן דיך דיך געקענט נאך פון פאפא מיידל קעמפ אלע יארן ביסט געווען א לעדזשענד דארטן פארגעלערנט פאר די קינדער און האסט געטיילט שבת נאש למעשה ווען דו ביסט אריין אין די מלחמה קעגן פעדעפיילס ביי אונז האלט מען אז דו ביסט א משוגענער, יו לאסט יור מיינד. פרעג איך פארוואס? ליסן, פירסט אוו אלל, ס'איז א זאך וואס דו וועסט נישט קענען דורכברעכן, סעקאנד אוו אלל, וואס איז דיינע ביזנעס אז דער מלמד טאטשט דאס פיפיקל פארן קליינעם קינד? האב איך אים געזאגט אזוי, קודם כל, דו פרעגסט פארוואס כ'האב עס געטון, כ'וועל עס נישט קענען דורכברעכן? אויף דעם האמיר אונז א משנה אין אבות, אז לא עליך המלאכה לגמור, יו העוו טו דו, יעדער איד מיט זיין עבודה, דאווענט ער לערנט, בויעט ער דעם בית המקדש. נו למעשה שטארבן זיי דאך אלע פארן בנין בית המקדש, איז אבער נישט אזוי, ס'איז דא א בית המקדש וואס ווערט געבויעט אין הימל, און יעדער איד דארף קאנטריביוטן צו דעם, לויט וויפיל עפערט מען לייגט אריין, אזויפיל קאנטריביושן איז דא, סאו דיין חלק וועט קיין אנדערער נישט קענען בויען. אזוי זאגן די בעלי מוסר, אז דו ווילסט וויסן ווי חשוב דו ביסט, זאלסטו געדענקען איין זאך, אז דער אייבערשטער האט דיך באשאפן אויף די וועלט, קען ער נישט. פירן די וועלט אן דיין חלק וואס דו קאנטריביוטסט אלס א מענטש, ווייל ווען דער אייבערשטער וואלט געקענט פירן די וועלט און אלע תיקונים זאלן ווערן געמאכט אן דיר וואלסטו נישט באשאפן געווארן, סאו טינק עבאוט איט. נאכדעם די צווייטע זאך וואס דו פרעגסט וואס מיך באדערט אז יענער רירט אן דעם פיפיק, וואס דאס איז זייער א שמוציגע זאך צו זאגן, ווייל קודם כל פאר איך בין אריין אין די מלחמה בין איך דער געווען פון די. אנשים מכובדים נישט דא. איך בין נישט געווען דער עוורידזש מענטש, מיר האט צייטמער געקויפט א סיט אויבן אן, דער ערשטער, איך האב עס אפילו נישט געדארפט באצאלן, און איך בין קיינמאל נישט דארט געזעסן, ווייל איך ווייס נישט פארוואס איך בין נישט דארט געזעסן, אבער יעצט זאג איך דיר זאגן פארוואס, ווייל מיין חשוב'ער טאטע איז געזעסן דריי אדער פיר בענקלעך פון די בעק, דריי אדער פיר טשעירס, איך ווייס נישט געדענק נישט וויפיל ס'איז געווען. האב איך געזאגט איך בין נישט חשובער פון מיין טאטן, איך וויל זיצן פארנט און מיין טאטע וועט זיצן אין די בעק, נאו וועי, דעטס נאט גאנע העפן, ס'איז דא א מעשה פונעם תניא'ס פאטער, תניא הייסט שניאור זלמן ב"ר ברוך, זיין טאטע ליגט אין אונגערן, ווי קומט ער אויף אונגערן? דערציילן זיי א מעשה אז ווען ער איז אריינגעקומען אין שול האט זיך זיין טאטע, האט זיך דער תניא אויפגעשטעלט פארן טאטן אזוי ווי דער דרך ארץ איז, אבער אזוי ווי ער איז געווען א רבן של כל בני הגולה האט דער טאטע געזאגט ער גייט אוועק. און איז אוועקגעפארן, און ער האט זיך באזעצט אין א שטאט ס'הייסט סעליש, קיין פרנסה האט ער דאך נישט געהאט דארט, איז ער געווארן א מלמד, געלערנט מיט די קינדער, געלערנט, געלערנט, געלערנט, איז געווארן עלטער, געווארן שוואכער, קומען אריין די חברה קדישא, איז האט מען אים געפרעגט ווער ביסטו? מען דארף דיך דאך ערגעץ באגראבן, און דא קאסט צוויי טויזנט רובל קבורה געלט. האט ער געזאגט אזוי, און מען דארף דאך אויך וויסן מיין קדיש און אלעם, האט ער געזאגט אזוי, איך האב א זון וואס ער באלייכט די וועלט מסוף העולם כולו ועד סופו, ער האט רוח הקודש, ער וועט וויסן פונקטליך ווען איך גיי אוועק, און ער וועט וויסן צו זאגן קדיש און געבן קבורה געלט. אזוי איז געווען, געווארן זייער זייער שוואך, קומען צוויי שליחים פון בעל התניא פון רוסלאנד אז זיי האבן די רובלס, און שוין, און ממילא האבן זיי שוין געזען אז דער איד דער מלמד פון סעליש, איז גאר א איש אלקים, און דאס איז געווען טאקע צום סוף אז מ'האט אים געלייגט לעבן דעם הייליגן סעלישער, ער ליגט אין זעלבן אוהל, קענסט זען דארט שטייט ברוך בן נ, ער איז געווען דער טאטע פון בעל התניא, און שוין. איז האב איך געזאגט, ס'איז נישט קיין כבוד, איך זיץ פארנט אויבן אן, מיין טאטע זיצט דער דריטער פון די בעק, פארוואס? ווייל די חברה ווייסן דאך, מען דארף דאך נאר געבן פאר א היימישן. ווער ס'האט געקראצט יענעם דעם פיפיק אינאיינעם אין די מקווה אין סאקמאר קאקמאר ווערט ער א היימישער און נאר איינער וואס איז קלאר אין די שיטה. מיין טאטע איז אזוי קלאר געווען אין די שיטה, מיין טאטע איז אין זיין לעבן נישט געפארן אחוץ איינמאל ער האט געוואלט זען רבי חיים מאיר'ל אבער ס'איז נאך נישט געווען קיין כותל, מיין טאטע איז נישט געפארן ווייל ער האט געזאגט צו פארן און נישט צום גיין צום כותל וועט ער עס נישט קענען דורכטראגן פארט ער נישט, די זעלביגע אין מיין מאמע עליה השלום א צדיקת איז געווען. זי איז געקומען פון סאטמאר, זי איז א געבוירענע אין סאקמאר מיין מאמע, נאר דער טאטע האט זיך אריבערגעצויגן ווייל ער האט באקומען א שוחט'ס פאזישאן אין אונגוואר, זי האט זיך אריבערגעצויגן אויף אונגוואר, אבער ארידזשינעל איז זי מיין מאמע געבוירן אין איר בוירט סערטיפיקעט שטייט סאטמאר, און זי האט רעספעקטעט דעם רבי'ן יעדן טריט, געהאט אמאל א שידוך אין ארץ ישראל, מען האט עס אנגעטראגן, איך בין כהאב געלערנט דא. האט מיין מאמע געזאגט איך פאר נישט אויף ארץ ישראל שידוך אהער שידוך אהין ווייל איך וועל פארן אויף ארץ ישראל וועל איך מוזן גיין איבעראל און אז כ'וועל גיין וועל איך וויי טון פארן הייליגן רעבן דאס איז אמת'ע חסידים נישט די וואס האבן זיך געלעקט צו די רעבעצן רעבעצן חיים מרדכי לייב קומט אריין רבי די רעבעצן האט מיך געוואלט מפתה זיין האט געוואלט זאגן מפייס זיין האט ער געזאגט מפתה זיין קען זיין זי האט אים טאקע געוואלט מפתה זיין הו נאוס היינט ווייס איך שוין גארנישט. כ'וויל נישט רעדן אויף א אידענע וואס איז א שוכן אפר, אבער אז רציחה איז גארנישט זעה איך נישט פארוואס זנות זאל זיין עפעס, רציחה איז דאך געווען גארנישט, זי האט דאך געהייסן אלי' דוד'ן זאל אראפ שטופן דעם רבינ'ס א טאכטער, א לעבעדיגע נשמה, נישט קיין קאקערוטש, און יעדן מענטש וואס מ'האט געוואלט באגראבן האט מען באגראבן, און ווער איז אונטער די גאנצע מיל? די רעבעצן, זי איז אריין צום רעבין און זי האט אנגעדרייט און געמאכט, יא יא. האט אמאל געזאגט אז ער באקומט יעדע וואך צוויי הונדערט צוואנציג טשיקן פון מיעל מארט און אזוי האט זיך געפירט א קאך, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט, איך בין געווען פון די אנשים מכובדים אין בית מדרש ווען כ'האב געזאגט א מיינונג האט מען מיך געפאלגט, ווען ס'איז געקומען צו פיקסן די מקווה האט מען מיך גענומען. יעצט צו א רב האבן די קינדער נישט געקענט גיין זיך באקלאגן אז מען טאטשט דעם פופיק ווייל קודם כל ס'איז דאך דעם דער מלמד איז דאך דעם רב'ס חבר און מיין חבר איז ער נישט, איך האב יעדן געהאט אין דר'ערד און. ווען עס איז געווען למשל צווישן פסח און ראש השנה ווען מען לערנט פרק האב איך געהאט מסתם הונדערט פופציג קינדער ארום מיר זיצן מיט בעלי בתים מיט אלעם ווייל איך האב זיך וואס צו פארקויפן ברוך השם. זענען די קינדער צוגעקומען און געזאגט אז דער רבי טאטשט צו דעם פרייוועט פלאץ און איך האב דעמאלטס געהאלטן אז ס'איז באלאני נאר וואס איך האב געקלערט למיחש מיבעי בין איך געגאנגען איך האב געמאכט זיכער אז איך הייב אן בודק צו זיין צו ס'איז אמת, נאכדעם איז ארויפגעקומען אז ס'איז אמת, איז במילא דעמאלטס האב איך נאכנישט געוואוסט אז מ'ווערט משוגע פון דעם און אלעם, כ'האב נאר געוואוסט אז קדושים תהיו, דאס איז א חלק פון קדושה, איז במילא האב איך געזען אז ס'איז נישט דא ווער ס'זאל טון, האב איך זיך דערמאנט, ס'דא והיה עקב תשמעון, זאגט רש"י, מצוות קלות שאדם דש בעקביו. איז דא דער אלשיך הקדוש וואס זאגן אז דאס איז ציצית, דאס איז וואס גייט אויף דער ערד, איך האב געזען אן אנדערע זאך, איך האב געזען אז די עקבים, די עקב, דאס איז די פיס, און צווישן דעם איז דא דער פופיק, און אויף דעם טרעט יעדער, האב איך געזאגט ניין, איך גיי עס אפשטעלן. איז במילא יעצט וועסטו פארשטיין, איך האב נישט געוואוסט איך וועל מצליח זיין, איך האב עס געטון ווייל א איד דארף טון, איך וויל דיך פרעגן, איך האב געזאגט יענעם, דו האסט חתונה געהאט, האסט ברוך השם א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך, איך וויל דיך פרעגן באמת. עפעס. ווען דו האסט חתונה געהאט האסטו געוואוסט וויאזוי ס'וועט זיך אויסלאזן א שידוך? ס'האט געקענט אויסלאזן א ווייב זאל שטארבן, ס'האט זיך געקענט אויסלאזן א גט, ס'האט זיך געקענט אויסלאזן אז זאלסט חלילה נישט האבן קיין קינדער, ס'האט זיך געקענט אויסלאזן מיט אסאך זאכן, ס'האט זיך געקענט אויסלאזן אין דיווארס קאורט, וואס ביסטו געגאנגען חתונה האבן? נאר א מענטש דארף טרייען וואס איז רייט, סאו איי טרייד, און ברוך השם דידן נצח. עניוועי, וויל ער, שוין, אזוי זאגט ער מיר. זאגט ער מיר, דער אינגערמאן, דאס איז א שמועס וואס כ'האב מיט איינע פון די עסקנים פון פאפא. אַם פּאַפּײ די סעלער מענטש. עפֿטער אַ איד אײַ בענטש. עניװעי, בקיצור, איר זאָגט ער מיר: איצט מוז מיר דיר זאָגן, אַז אונדז הײבן מיר זיך דעם היט פֿאַר אײַך. אונדז האָבן מיר זיך אױך צוגעשטעלט צו דעם ראָט, װאָס ער גײט אַרום מיט זײַן בוק און ער גײט אַרום געבן לעסענס, װיִאַזױ מע זאָל רעדן מיט די קינדער. און אונדז מוז מיר דיר זאָגן, אַז יעדער האָט געזאָגט, אַז דאָס איז נאָר נחום ראָזענבערג. פֿאַר װאָס? װײַל װען ער הײבט נישט אָן דעם מישן, װאָלט קײנער נישט געקענט הײַנט פֿאָרן װײַטער. איך האָב עס אָנגעהױבן. און איך בין נאך דערין, איך האב נישט כ'בין נישט ארויס, איך ווער ארגער ביי די דעי, ווארס ביי די דעי, ווייל איך הער יעדן טאג נייע צרות, ס'איז יעצט דא נעבעך א א זעכציג יעריגער איד אין בני ברק, געווען גענוג אלט און פארקאלעכט אז ער זאל זיצן אויף א באנק א גאנצן טאג, ווייל ער איז דאך שוין אין פענסיע, און ער פלעגט כאפן מיידלעך, ס'דא עפעס א ליסטע פון מיידלעך וואס ער האט שוין בועל געווען, סאו לעידיס ענד דזשענטלמען ווער אין די ווארלד אר יו? פארוואס ווען דיין טאכטער דארף וואקן אויף די סטריט גייסטו מיר זאגן גרין מעג מען און רויט טאר מען נישט? פארוואס זאלסטו נישט זאגן דו האסט א פארט אין די באדי וואס דאס איז רויט? ביי א מיידל קומט ארויס די דם נידות דארט, אפשר נאכנישט ווען ס'איז פאר צוועלף, באט ס'איז רויט, ס'איז רויט מיינט קיינער טאר דארט נישט אריינגיין, קיינער טאר עס נישט רירן, און ביי יונגל איז עס דער אות ברית קודש, אדער אזוי ווי איך רוף עס אויף די נייע מאדערענע שפראך דער פיפיק, ווייל דאס פארשטייט יעדער. סא עניוועי, זאגט ער מען זאל עס וויסן, נאכדעם אונז אלע קאנגרעטשולעיט מיר דאך אינעם נאמען פון די קהילה, אינעם נאמען פון אלע מענטשן דא ביי אונז, אין נאמען פון די מענער, פון די פרויען און פון די.

קראנקער עלפערד? נא נא נא נא איטס נאט גאנא ווארק. עניוועי, פארן מיר גוט ברוך השם. איך וויל נאר צולייגן איין זאך וואס איך לייג יעדעס מאל צו, די אלע זאכן וואס דער ראוט רעדט, זייער וויכטיג, זייער חשוב, זייער הייליג, דער ראוט רעדט, לאמיר זאגן פראם וואן טו טען רעדט ער א שפראך, טו, טרי, ס'דא נאך א ראוט וואס רעדט אסאך בעסער פון אים, ער איז פון מיינע תלמידים, ער גייט מיין וועג, ער איז ר' חזקל ראוט'ס אן אייניקל וואס ער האט א ישיבה, די ברסלב'ער ישיבה ער מאכט א פענאמענעל דזשאב. און איך בין אים מורא'דיג מעודד, ער רעדט פראם וואן טו טען גרעפיק איז ער מסתם פייוו ענד סיקס, נחום ראזענבערג פראם וואן טו טען גרעפיק, איך בין מסתם פראם וואן טו טען, איך בין מסתם סיקסטי טאוזענט, קעז איך לאך פון יעדן, ווייל דעי אלע מוזן קאמפלייען מיט גבירים וואס זיי געבן געלט פאר די ישיבה, און זיי מוזן קאמפלייען מיט דעם משוגענעם און מיט יענעמס נערוון, איך דארף מיט קיינעם נישט קאמפלייען ברוך השם נאר מיטן אייבערשטן.

באט ער איז אויכעט שטארק לימיטעד, און אנישט וועט מען דיך נישט געבן צו רעדן אין נאך א קהילה און נאך א קהילה און נאך א קהילה, איך הער ער האט גערעדט אין טאהש ס'איז געווען זייער סוקסעספול, האב איך אזוי נאכאמאל געזאגט, קינדערלעך ווי לאנג משה ראטמאן חזיר וועט דארט זיין, ער וועט לייגן אויפן רעבינס פיס וועט ער לייגן דעם האנטוך, ביז דעמאלטס זאלט איר וויסן רבותי זענט עטס אויף גרויסע צרות. כ'האב אלץ געמיינט אז מ'טאר נישט לייגן די הענט אונטערן גארטל, רבינו הקדוש האט נישט געלייגט אונטערן גארטל, ווי קומט א פרעמדער מענטש ארויפצולייגן? אויפן רעבינס צוויי פיס די די האנט לאמיר זאגן דער רעבע זכרונו לברכה דער רבי משולם פייש יא ער איז געווען אן אלטער איד ער האט געהאט זיינע שוואכע צייטן ער איז געווען אויסגעוועפט אין געוויסע צייטן איך מיין ער איז נישט געווען פול ער האט נישט געפאנקשענט מיט א פול דעק אוו קארדס איז לאמיר זאגן אז ס'האט זיך דעמאלטס אנגעהויבן אקעי זאג איך שוין גארנישט ווען ס'הייבט זיך ווען אן פארדעם און איך וואלט ווען געווען אין טאהש וואלט איך אהער גענומען דעם רעבן איך האב אים אסאך מאל אהער גענומען אויף זאכן קומט מען דא מיילעך אראצער.

סאו ביוטיפול פאר יו ענד פאר כלל ישראל דעט ווי העוו טו טעל יו סאמטינג, העדס אפ טו יו, ווי אר ריעלי פראוד אוו יו, דו ביסט פון אונזערע תושבים אין קעמפ אלע יארן, און דו ביסט געווען א לעדזשענד דעמאלטס, אייביג צוזאם גענומען די קינדער, געגעבן זיי גוטע גוטע שבת, געלערנט מיט זיי משניות, ס'הייסט פרקי אבות. און ברוך השם אז דו האלטסט נאך אן היינט. נאכדעם זאגט מיר איינער אז איך זאל געדענקען אין איין זאך, זיי זענען געקומען צום פאפא רב אויך ער זאל אונטערשרייבן, איך ווייס, די מעשה ווייס איך, דו דארפסט עס מיר נישט פארציילן, כ'בין געקומען צום פאפא רב אויך, און פאפא רב האט געזאגט איך שרייב נישט אונטער, פארוואס? ווייל ער האט דאך נישט פאר וועם מורא צו האבן, ער האט פון די שטערקסטע קהילות אין שטאט, מסתם פון די רייכסטע, מ'האלט אין איין בויען, ס'איז נישט שולדיג קיין פרוטה פאר קיינעם. און זיי האבן נישט אפגע'גנב'עט געלט אויך נישט פון דעם אבערלענדער אזוי ווי סאטמאר האט גע'גנב'עט ביי הרב זעקס מיליאן דאלער, באט דער איז ריעלי נאו ריזען פארוואס זיי זאלן זיך פארוואס פאפא זאל אונטערשרייבן אז סאטמאר קאקמער וויל אזוי. געדענק ווען ס'איז געווען דער עירוב איז געווען איינער פון די רבנים וואס זענען אריין צו אים דאס איז געווען דער ספק חזיר דער וואס דארף ברענגען אן עז משולשת איך פלעג אלס זאגן ער דארף ברענגען אן אשם תלוי פלעג מיך אפקאלן די תלמידי חכמים ביסט משוגע? נישט אויף דעם ברענגט מען אן אשם ס'איז דאך ברי טובה קודם כל זאג איך דאס נאר סערקעסטיק און נאכדעם וויל איך דיר זאגן פון היינט אן גיי איך זאגן אן עז משולשת שוין גוט עניוועי ס'איז דא צוויי ברידער וויינבערגער דעם פאיער רב'ס קינדער מ'האט אפגעהארגעט נעבעך דעם קינד דיענדזשעלאו אין די מקווה און ער האט מיר געזאגט כמה פעמים ער ווייסט נישט פונקטליך צו דאס איז געווען דער עלטערער ברודער צו דער יונגערער וואס האבן ביידע געהאט גרויסע גראבע פארשאלטענע בערד און זיי האבן אים געפעצלט אין די פאיע ניק. סאו עס איז אדער איז עס דעם סקוקוקוקולענער'ס איידעם אדער איז עס דער היינטיגער פאיע רעבע. סאו דער פאיע רעבע סאו דער פאיער רבי האט פארציילט א מעשה אזוי, ער איז געגאנגען צום פאפא רב זיך דורכשמועסן וועגן דעם עירוב און ער זאל געבן א חתימה. שוין, האבן זיי דאך געמיינט אז ער איז א בהמה פון די גאס. ער איז א מאדיארעמבער. יעצט ווייסטו וואס דאס ווארט מאדיארעמבער הייסט? אין פוילן איז נישט געווען קיין קאפאס קיין אידן און אין אונגערן איז יא געווען קאפאס אידן. דאס הייסט א מאדיארעמבער. עניוועי, א שווערער פארשוין. בקיצור, האבן זיי אים געזאגט, דו ווייסט דאך, דיין טאטע זכרונו לברכה האט ער געזאגט אזוי. ווילסטו רעדן פון די גמרא פון שלחן ערוך אין הלכות עירובין? עטס זענט שטערקער פון מיר. אבער ווילסטו רעדן וואס מיין טאטע האט געהאלטן? מיין טאטע האט מיר צענדליגע מאל געזאגט, ווען א איד זאל מאכן אן עירוב אין וויליאמסבורג, זאג איך אים צו עולם הבא. מיין טאטע האט גע'חלש'ט אז ס'זאל זיין אן עירוב. און וועסט מיר זאגן וואס מיין טאטע האט געהאלטן? און ער האט זיי ביידע ארויסגעווארפן. ס'איז געווען דער ספק חזיר, איך ווייס נישט וועלכער ס'איז געווען, דער ס'איז געווען דער פאפער רב דער היינטיגער, און ס'איז געווען נאך א צוויי רבנים, דריי, זיי אלע ארויסגעווארפן. ער האט זיך נישט געלאזט פון סיי ווער. ס'איז נאר געווען זיי זיין אונטערגעווארפן אונטער סאטמאר קאקמאר. ס'זענען געקומען אן די גרויסע בערן, זיי האבן יעדן איינשלינגען, ב ב ב פאוואליע. אונז גייען מיר ענק אזוי שטעלן אויפן פלאץ אזוי ווי ברוך השם מיר שטעלן מיר ענק אויפן פלאץ. ווען איינער פרעגט ווער ס'איז די שמוציגסטע קהילה, ווער ס'האט גע'גנב'עט דאס מערסטע געלט, ווער ס'האט גע'הרג'עט, ווער ס'האט געטון אלע שייגעץ שטיק, ווער ס'האט גערעיפט קינדער אינגלעך און מיידלעך, ווער ס'האט געהאט אין סאטמארע מיידל סקול איין האט מען געהאט א אינגערמאן א רוצח פון פופ ציג יאר נחמיה וועבערמאן ער זאל האבן צו טון מיט פראבלעם טשילדרען. ס'איז געווען איינער מיקי וויינבערגער האט געהאט דארטן א סקול אין פלעטבוש, ער פלעגט נעמען אלע סאטמארע דזשאנקיס און ער פלעגט פון זיי מאכן מענטשן, ער פלעגט מיר אייביג זאגן אלע גארבידזש וואס סאטמאר האט שיקן זיי צו מיר. האט מען גענומען נחמיה וועבערמאן זאל אויסלערנען א מיידל וועלכע באטן מען דארף צובאטענען, די ברעסט זאל זיך יא ארויסזען צו נישט ארויסזען. סאו עטס קענטס דזשאסטיפייען ענקערע שייגעץ שטיק וואס עטס האטס געטון? עטס קענטס דזשאסטיפייען אז הצלה מעמבערס האבן גערעיפט

רבותי, וואס ראטה האט ענק געזאגט איז זייער וויכטיג, אבער דאס איז נאר דער אנהייב. ווען דו גייסט אהיים און דו רעדסט צו דיין טאכטער זאלסטו זיין מער ספעסיפיק, עס מסביר וואו דער פיפיק איז, און וואו דער תחת איז, און וואו דיין פיסק איז, און עס מסביר זיין וואס די אלטע חזירים ווילן טון. זיי ווילן דאס טאטשן אדער מיט זייער האנט אדער מיט זייער פיפיק. און אין די זעלבע צייט זאלסטו מסביר זיין, ס'איז דא אלטע אידן קאקערס אין די מקווה וואס ס'שטעלט זיך זיי שוין נישט אויף, זיי האבן שוין זיי שלעפן נאך א קילא טויט פלייש, די פיפיק מיט די באלס, איז כדי זיי זאלן ווערן אראוזד, וואס טוען זיי? זיי כאפן אן דאס קינד'ס קליינע אבר'ל, זיי רייבן אים ארום זיין מחילה, די נישט אפגעווישטע מחילה וואס דער אלטער קאקער האט זיך באמאכט א גאנצן טאג, און זיי טרייען עס אריינצושטופן אינעם לאך, ווייל דאס קינד'ס אבר גייט אריין אין זיין לאך אין די מחילה, אה, ער איז נאך יונג, ס'נאך כח.

און יעדער ווערט דערשראקן, עס קומט פאר פסח, מען קלינט די ווייב, די מאן, מען טוט, מען פארקויפט די חמץ, מען טוט, ס'א מחיה, מענטשן פארן אין האטעלן אבער נישט פסח, פסח זאגן זיי ס'א ווייל ס'א חמץ איז במשהו, יעצט וויל איך ענק מסביר זיין, אריינשטופן דעם פיפיק אין א תחת איז אויך במשהו, איך האב ענק שוין געזאגט, דער גיד איז געשעיפט אזוי אז אויבן דעקט. ער צו אזוי ווי א שירעם, און אונטן איז נישט דא גארנישט, פארוואס האט עס דער אייבישטער אזוי געמאכט אז זאלסט נישט קענען אריינשטופן א האלבן גיד און דיך אינדזשויען, ער וויל זיך בכלל נישט שטופן דעם גיד, איז ווען דו גייסט נאר אריין א טראפ איז שוין ביאה במקצת שמה ביאה ביסטו חייב כרת, סאו ס'איז פונקט אזוי ווי חמץ אום פסח, ס'איז נישט דא גרויסן חילוק אין דעם, און ס'איז די זעלבע איסורי כריתות, ס'איז סקילה. די הארבסטע מיתה איז ווען ס'וואלט ווען געווען סנהדרין. סאו פארוואס ווען מ'רעדט פון חמץ אום פסח הייבט מען אן א חודש פריער און מ'לערנט הלכות פסח און מ'לערנט און מ'לערנט און וויאזוי מ'כשר'ט און וויאזוי מ'גליט און וויאזוי מ'טוט דאס און וויאזוי מ'טוט יענץ און מ'פרעגט שאלות דעם רב א מייקראוועיוו אויוון אזא מין אויוון אזא מין אויוון וואס איז דער פיפיק אנדערש? איי דזשאסט דאונט אנדערסטענד. און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן. מיט וויפיל עטס זעהטס אין דעם ביכל פון ראוטערס? כ'טוה עס מורא'דיג מעודד זיין ווייל קיינער האט נישט עכט אריינגעלייגט הערך א פערטל מיליאן דאלער, קיינער איז נישט געגאנגען אריינלייגן אזא געלט ווייל די רבנים וואלטן זיך צוזאמגענומען און געזאגט אונז לאמיר נישט, דעמאלטס וואלט געווען אן אומגליק ווייל זיי האבן נישט געקענט, שוין זיי זענען אזוי פארשעמט אז זאגט מיר דא א רב פון ארץ ישראל טוה עס נישט נאר דאך איז זייער מורא'דיג וועגן דאס האט אראפגעברענגט אונז די רבנים די ערליכע, ווייל א יונגערמאן קוקט היינט אויף א רב ווי ער וואלט געווען א נואף, זאג איך מיר ער איז טאקע א נואף, דזשאסט האט עס נאכנישט געטוהן ווייל האט נישט געהאט נאך קיין געלעגנהייט. אלע זענען זיי נואפים, נישט אלע, רובם ככולם, און זיי נוצן אויס די שוואכקייט פון די פרוי ווען זי האט א פיריעד, זי האט א וסת, מוז זי קומען פרעגן דעם רב א שאלה, די שוואכקייט נוצן זיי אויס, און זיי זאגן אוי ביסט אזוי שיין, און האו איז יור לאוו לייף, אונז ווייס מיר וואס גייט פאר, רבותי וויר אר נאט סטופיד. ווי מייט לוק איט, באט וויר נאט. סאו וויל איך ענק זאגן ווען עטס גייטס אהיים, וויפיל דארט שטייט, זאלט עטס צולייגן נאך הונדערט פראצענט, און זאלטס מער מסביר זיין גרעפיק, זאלטס אויך מסביר זיין אז. נישט נאר דער מענטש אין די גאס, צו דער אלטער איד וואס ער גייט מיט א שטעקן, דאס איז געווען פאריגע וואך אין בני ברק, די וואך איז געווען אן אלטער איד וואס זיצט אויף א באנק, נישט נאר די זענען חזירים, דיין ברודער איז דער זעלבער חזיר, דעטס איט, און דיין טאטע איז דער זעלבער חזיר, און דיין שווער איז דער זעלבער חזיר, דעטס אלל יו העוו טו מעיק שור. דעט יו געט די פוינט סטרעיט. און דעיס קען ער נישט שרייבן ווייל נישט אמאל האט די רבנים זאגן יעצט לאמיר דאך נישט רעדן. שטעל דיר פאר איינער זאל יעצט אנהייבן צו טראכטן צו פאפא רב איז נישט געווען קיין חזיר ווען ער איז אין די יונגע יארן צו ער איז נישט היינט קיין חזיר מען קען גארנישט וויסן איך טראסט נישט א רב גייט אין א מקווה גייט ער אליינס טאמער נעמט ער מיט א הויז בחור ווייס איך שוין נישט ווי מען האלט די דא דעמאלטס האבן מיר זיך געשלאגן מיט די עדה וועגן דעם זשופניק שוויץ איז מען געקומען אז די מנחת יצחק גייט דארטן נישט דעמאלטס. ער איז געגאנגען יארן צוריק און רב זיידל קרעטש, נישט רב זיידל, דער קרעטשענעווער פון ירושלים, האב איך געזאגט פארן בית דין אפן און קלאר, די מנחת יצחק ווען ער פלעגט אריינקומען פלעגט יעדער ארויסגיין, אלס דרך ארץ פארן רב, ס'שטייט אל ירחץ אדם עם רבו. ווידעראום דער קרעטשענעווער, ער האט מיטגענומען צען פופצן בחורים, אויף אים האב איך א קוועסטשען מארק, ער איז א שוכן עפר, כהאב אים נישט געקענט, באט די וועי וויער גאוינג טודעי און מזעט וואס א חזירים די רבנים זענען, איי וואד העוו א קוועסטשען מארק צו ער האט נישט געטשעפעט א בחור צוויי. אה אה איך ווייס היינט גארנישט, איך ווייס יעדער טאר ניין ווערן ברוגז, מען טאר ניין שרייען שייגעץ מען וויל, עי איי דאונט קעיר, ווען איך וואלט ווען געגאנגען מיט די אלע רולס וואס עטס האטס וואלט מען אונז געהאלטן נאך צען יאר צוריק, וואלט נאך נישט געווען קיין בוקס וועגן דעם, וואלט נישט געווען גארנישט, יעצט איז דא נאך בוקס אויף ענגליש אויכעט, סאיז דא אסאך מענטשן וואס האבן שוין געמאכט בוקס אין ארץ ישראל אויף היברו, מען דארף די אלע בוקס קויפן, אבער מען דארף אנהייבן מיט א פירוש רשי, מען דארף אנהייבן מסביר זיין ווערי גרעפיק, און מען דארף זען. מען דארף זעהן צו איינער לויפט נאך נאך דיינע קינדער, מען דארף זאגן איינעם איז עניבאדי סוספישעס ער לויפט דיר נאך, ער ווערט צו היימיש צו דיר, אפילו א עלטערע בחור, אפילו א עלטערע מיידל, און דעטס די אנלי וועי ווי גאנא ווין די וואר, אונז געווינען ברוך השם, איך זאג נישט אז אונז געווינען נישט, נאר די וואך זייט איך בין דא אין ארץ ישראל האט מען שוין איינגעזעצט נאך דריי מענטשן, ס'גייט אזוי ווי א האט קעיק, און מענטשן וואטשן זיך, תלמוד תורה'ס זאגן מיר, זיי זאגן מיר די מלמדים ציטערן, זאגן ס'דא עטליכע מלמדים וואס ווילן ארויס פון מלמדות. זוכן טאמער דו זוכסט א מלמד ווייל ס'פעלט דיר אויס, איך קען זיין א מלמד אויך. ווייסט, ס'איז אסאל אסאך באלוני, ווער ס'גייט ארויס איז ווייל ער האט וואס צו באהאלטן. היינט הייבט מען אן צו רעדן וואס איז געשען פאר צען יאר צוריק, האבן זיי מורא. קען זיין די לעצטע צען יאר, ס'איז שוין געווארן פערציג, דער פיפיק שטעלט זיך שוין נישט, און ס'איז גענוג איינמאל אין א חודש מיטן ווייב, צעפען זיי שוין נישט די קינדער. אבער דאס מיינט נישט אז זענען געווען הייליגע אידן. יעצט וויל איך געבן אן עצה פארן עולם, דאס אלעס וואס מען מאכט און ס'איז קאנטראלט ביי די רבנים ימח שמם וזכרם, די דר'ערד ליגערס, די פיפי קראצערס, דאס אלעס איז קאנטראלט ביי די רבנים, ביי די פיפי קראצערס, ביי די תחת שטופערס, איך וויל זאגן פרויען צווישן זיך זאלן זיך אויך צוזאמען קומען, מען זאל מאכן יעדע וואך א צאמקונפט פון פופצן מינוט, צוואנציג מינוט, דערציילן, מיין זון איז אהיים געקומען, ער האט דאס געזאגט, מיין זון איז אהיים געקומען, ער האט דאס געזאגט, מיין זון זיך אנגעהויבן צו כאפן דעם פופיק, ווייסט ווען א קינד הייבט זיך אן צו טאטשן דעם פופיק, איז א סימן איינער טאטשט אים, האט אים שוין אויסגעלערנט וואס צו טון, און דאס איז איינע אין סייקאלעדזשי, דאס איז איינע פון די ערשטע זאכן, סאו זאלט עטס מאכן זיכער עטס זאלטס וואטשן ענקערע קינדער בייטאג און ביינאכט. עטס זאלטס באקוקן זייערע אונטערהויזן צו ס'איז נישט אריינגעשטופט דארטן זרע, צו ס'איז נישט אריינגעשטופט אין די מחילה, ווייל ווען איינער שטופט ביי זייער די סוף איז אז ס'ווערט אים שמוציג די מחילה ארום און ארום און ער קען זיך נישט גוט אפווישן ווייל ער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז אים שמוציג, יו שוד מעיק אזוי ווי דו מאכסט א בדיקה פאר דיר און דו באקוקסט צו ס'איז רויט צו ס'איז נישט און דו גייסט פרעגן א רב, זאלסט באקוקן די אונטערהויזן פון די קינדער אין די פראנט און אין די בעק און זאלסט עס שמעקן אויכעט, זרע האט א שטינק. און יעדע פרוי וואס איז פארהייראט ווייסט דעם שטינק ווייל ווען דער מאן לייגט אריין די זרע אין איר און ס'רינט ארויס די נעקסטע פאר שעה איז שמעקט זי דאס כ'מיין איטס איטס א נארמאל טינג איז יעדער ווייסט וואס דאס איז איז זאלסטו שמעקן די אונטערהויזן עסטו זעהן יו מייט בי סורפרייזד ווייל איך זאג דאס פאר פרויען אסאך מאל זאג איך זיי וואס זיי זאלן מאכן בדיקות אויף די קינדער און דעי קאול מי אפ אז די מצב איז ביטער. יעצט, איך האב עס שוין געזאגט עטליכע מאל אויפן האטליין אויכעט, אבער יעצט גיי איך רעדן דערפון מער באריכות אויכעט, ביקעז יעצט איז דאך עס א ריאליטי, ביז יעצט ווען איך גיי רעדן פון די זאך בין איך דאך סתם א משוגענער. ווייל ביי אונז איז דאך יעדער רבי הייליג. יעדער איז א כבוד קדושת סאטמאר מרן כ"ק מרן שליטא, יעדער איז דאך ממש, עס זענען אלע משעת קצירה, שמירה משעת קצירה, זענען נאך פאר זענען געבוירן זענען זיי שוין געווען הייליג. און היינט אז מ'האט געוואויר געווארן אז נישט יעדער, איך מיין יעדער איד טאקע, עה, ס'איז דא אפשר איין מענטש צווישן צען מיליאן, באלאוניס. נישט דא איין רב, א רבי וואס האט א קליער היסטערי, אלע געווען נואפים, במילא מעג מען שוין רעדן דערפון. אזוי ווי דו באקוקסט דיינע פענטיס, דיינע אונטערהויזן אין די שבעה נקיים, פאר דו וואשט אויס דיין זוהן'ס אונטערוועש, זאלסטו מאכן זיכער דו ביסט עס בודק. צו ס'ליגט נישט דארטן זרע, זרע איז אזא הארט, אביסל הארט, מ'קען דאס זען, ע, א פרוי וואס זי וואוינט מיט א מאן און זי ווישט זיך אפ נאכדעם ווען זי האט תשמיש מיט איר מאן, ווייסט וויאזוי ס'זעט אויס, א געוויסן קאוד, א, ס'נישט, ס'נישט קלאר, און דזשאסט סטארט דואינג יור האומווארק די רייט וועי. איך האב שוין געזאגט פאר עטליכע פרויען זאלן דאס טון, נישט עטליכע, איך זאג עס שוין לאנג, און פרויען קאלן אפ, הרב נחום איר זענט גערעכט, איך זע מיין זון איז. פישט די אונטערהויזן מיט זאמען, האב איך איר געזאגט, זאלסט וויסן, ס'קען זיין ס'איז נישט זיין, ס'קען זיין ס'איז דער חבר וואס האט אין דעם אריינגעפישט, ווייל א קליין קינד געווענטליך האט נישט צופיל זאמען. קיצער הייבן זיי אן צו פרעגן די קינדער, ווער, הו איז פלעיאינג וויט יו? זאגט ער, יא, יענער, דער מלמד, דער חבר, דער בחור וואס ס'לערנט מיט מיר, דער וואס ס'קומט מיך אויפפיקן צום מנין. וואטש וואט יו אר דואינג, איף יו דאנט וואנט טו פיל סארי. א לאט אוו ווימען דידנט וואטש, זיי האבן געהאלטן איך בין דער שייגעץ און דער מניוול, ענד נאו דעי פיל סארי, זיי האלטן מיך אין איין קאלן, וויי קודנט איי ליסן טו יו טען יערס עגאו, קוד האוו סעיווד מיי האול פעמילי, אזוי, איין יונגל כאפט אן דאס צווייטע, איין ברודער א צווייטן, מען קריכט אריין אין בעט ביינאכט, און ס'איז בינגאו. און די זאכן זאגט מען נישט ביי ענק, און מען זאגט די בוק זאגט עס נישט, און דער וואס ער לערנט פאר טאר עס נישט פארלערנען, ווייל אויב נישט וועט דער רב זאגן דו טארסט נישט מער פארלערנען, דו ביסט א מניוול. און איך זאג ענק, דער עכטער מנוול איז יעדער וואס האט א טייטל רב, און דער וואס ער גייט נישט ארבעטן פון אינדערפרי ביז ביינאכט. חזקי טייטלבוים, א איד א מולטי מיליאנער, האט הייזער דארטן אין די נארט פאר און דא און דארטן, גאנגען כאפן א שוועגערין. דער אייבישטער האט פיינט א זקן נואף. פרעג די וועלט ער האט דאך פיינט אפילו א יונגע מענטש אויך ווען ער איז א נואף. ענפערט די וועלט אויף א זקן נואף האט ער עקסטערע שנאה. ביסט דאך שוין אן אלטער מענטש, האסט דיך שוין אפגעפעצלט א גאנץ לעבן, האסט דיך שוין געשטופט און געמאכט, וויי אר יו דואינג דיס? יעצט גייסטו נאך נעמען א אידישע טאכטער און נאך א שוועגערין? וואט א שעים! מענטשן זאגן זאלן נישט רעדן מער פון אים, ער איז צובראכן. צובראכן זאל ער זיין, ער זאל זיך דרייען אין די גאס און נישט זיין א רב אין בית מדרש. ער זאל קומען דזשוינען מיין בית מדרש. איך דאווען אויף רחוב יפו, אבער נישט ממש. איך האב ענק אלץ געזאגט רחוב יפו, מענטשן ווייסן שוין וואו איך האב געדאווענט. ס'איז לעבן רחוב יפו, ס'איז נישט ממש אויף די גאס. און איך וויל אייך זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, איך האלט עס אין איין זאגן, אבער כ'וועל עס איבערזאגן נאכאמאל. דו מעגסט מאכן א ספאט טשעק אויף דיין מאנ'ס אונטערהויזן אויכעט, פארוואס מיינסטו האט דער אייבישטער געגעבן אז דו זאלסט וואשן זיינע שמוציגע אונטערהויזן? פארוואס מיינסטו אז דו דארפסט דאס טון? מאך א ספאט טשעק, בפרט נאך טאמער לעבט ער אין קדושה און פרישות און ער איז משבת לשבת, באקוק ווי באפישט זיינע אונטערהויזן זענען פון זאמען, און לאך נישט. איך האב עס אמאל געזאגט פאר א פרוי, זי האט געזאגט איר מאן לעבט אין קדושה, האב איך געזאגט אין קדושה לעבט קיינער נישט, א טויטער לעבט אין קדושה, אויכעט די פעדעפיילס ווייס איך נישט, כ'בין נישט זיכער אז. פעדעפייעלס. נאכן טויט שטופט נישט די הענט צום שכן, אבער דיין מאן? א בשר ודם פונקט ווי יעדער, ער ברויך עס האבן צוויי מאל א וואך און פיר מאל א נאכט, זאגט זי איר זענט משוגע? אקעי, שפעטער האט מען געכאפט אז ער איז א משכב זכר אין א מקוה, נו וואדע אז ער האט זכרים וואס דארף ער נקבות? ער איז מזנה משכב זכר דארף ער נישט קיין נקבות. עניוועי, כ'וויל טרייען מסביר צו זיין אז דעם תמימות וואס אונז האמיר געלעבט מיט דעם טראסט וואס אונז האמיר געהאט דאס איז געפייגערט, דער איז נאו טראסט, דער איז נאו תמימות, דער איז נאטינג. דאס דער פאקט האט באוויזן אז אידן מיט לאנגע בערד ביז צום פופיק און אידן וואס זיי האבן זיך געפירט בקדושה בצניעות פארן פאבליק זענען געווען אזאלעכע מנוולים אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. די אונטערשטע שורה, איך זאג אייביג, א פרוי זאגט מיין מאן איז א צדיק א קדוש, פרעג איך אים וויפיל טעג רצופים קען ער פאסטן? דאס הייסט אפילו יום כיפור קוים וואס ער פאסט. זאג איך אים, נו וויל איך דיך פרעגן, אז פאסטן קען ער נישט, פארוואס זאלסטו האלטן אז ער קען זיך איינהאלטן נישט צו וואוינען מיט אן אנדערן? פארוואס זאלסטו דאס טראכטן? ער מוז האבן די גופ'ס באדערפענישן, נישט וואר? ער מוז עסן. נו, אז ער מוז עסן מוז ער האבן סעקס אויך, תשמיש, ער מוז קענען מאוון די זרע. און זי האט מיר געזאגט איר זענט א משוגע'נער. זאג איך אים דאס ווייס איך. איך זאג אייביג אויב דאס משוגעת העלפט, דעמאלט איז נישט געפערליך צו זיין משוגע. משוגע איז נאר א פראבלעם ווען מען ווארפט פאטס און פענס אין שטוב. אבער איף יו ליוו א פראדאקטיוו און א קאנסטראקטיוו לייף, הייסט א משוגע'נער, נו וואס איז? אבער דאס זאג איך אייביג, איר זאלטס אבער וויסן קלאר און דייטליך, און מעיק איט קליער, נאובאדי איז מעיד אוו א דיפרענט סטראקטשער דען עווריבאדי, יעדער האט בלוט, יעדער האט א יצר הרע, יעדער האט שלעכטע מידות, און עווריבאדי איז אין די סעים באוט, אונז פארן מיר אין די זעלבע שיף, אנגעהויבן פונעם גרעסטן צדיק ביז צום שוואכסטן מענטש אין אידישקייט. און איך זאג ענק נאכאמאל, ווי הייליגער דער מענטש קאמס אוט טו בי, אלץ א גרעסערע נואף איז ער באהאלטענערהייט, ווייל דער פשוט'ער מענטש, ער שעמט זיך נישט צו גיין צו זיין ווייב דריי מאל א נאכט אויך נישט, ער שעמט זיך נישט, ס'האט דאך נישט קיין בושה אין דעם, ער טוט דאך נישט קיין איסור, במילא דארף ער נישט האבן די גאס. דער צדיק וואס ער פירט זיך בקדושה בפרישות, וואס ער זיצט א גאנצע נאכט און רייבט זיך אויס אונטער די דאכענע, דער צדיק, אויף אים איז א גרויס רחמנות, ווייל ער איז אויף צרות. יעצט אז ער איז צוגעוואוינט אזוי פון אלס בחור, זאל ער גיין פאר העלפ. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. ס'דא א אינגערמאן וואס ער זאגט מיר אז זיין פרוי ווען ער וויל איז זי כסדר בטהרה, האב איך געזאגט ס'איז דא א בעסקיט ווי מ'לייגט אריין די לאנדרי, נעם ארויס אירע פענטיס און גיי פרעג א שאלה פון א רב, און ער זאגט מיר ער האט עס געטוהן און ס'איז געווען דריי פיר בלוטיגע אונטערהויזן, און דער רב האט אויף אלע געזאגט אז דאס איז זיכער נישט כשר, און דערווייל זיין ווייב וואוינט מיט אים און זי זאגט זי איז בטהרה, האט ער איר געפרעגט ווען טוישסטו דיינע אונטערהויזן, זאגט זי אים יעדן טאג, איז א סימן. אז זיי זענען מכשיל מיט נידות, ער האט איר אהערגענומען און זי האט אים מודה געווען, יא, איז למעשה פונקט אזוי ווי מען דארף טשעקן די מאנ'ס אונטערהויזן, איז אנגעקומען א פוינט וואס מען קען קיין פרוי אויך שוין נישט טראסטן, א מענטש זעהט שוין סאיז עס כסדר ריין, א מענטש, א מענטש איז נישט קיין בטלן, הי סי'ס וואט'ס גאוינג אן, איז במילא זאלט עטס וויסן, קען קיינעם נישט טראסטן, קען נישט טראסטן א רעבן, א רב, א מלמד, א שוחט, א מוהל, אבער,

ס'איז געווען דארטן ווען איינער איז געווען א מקלל השם, זאגט די גמרא און דער רמב"ם פסק'נט אזוי, אז דער ערשטער וואס האט עס געהערט האט געמוזט ארויסזאגן פונקטליך וואס ער האט געזאגט, און די בית דין האט זיך געמוזט רייסן קריעה די סנהדרין, נאכדעם דער צווייטער האט געזאגט כ'האב געהערט די זעלבע ווערטער. יעצט פרעזידענט טראמפ, האמפע טראמפע, האט געזאגט אויף די העישענס מיט די שווארצע. קאנטריס האט ער זיך גערופן איין ווארט, ער האט זיך גערופן א שיט האול, א שיט האול דאס מיינט א תחת, פון דארט מאכט מען גדולים, האט ער עס אנגערופן מיט דעם ריכטיגן נאמען וואס ער האלט אז זיי זענען. לגבי וואס דארף מיר אונז דאס וויסן, וויל איך ענק אויסלערנען, אונז פארלאז מיר זיך אויף אמעריקע מיט זייערע יושר, מיט זייער ליבערטי, מיט זייער פרידאם פאר אלל, איך וויל ענק אויסלערנען, דער אייבישטער האט אונז געשיקט אין גלות און דא זיץ מיר, אמעריקע, קאשמעריקע, באבעריקע. איטס אלל די סעים גארביטש. לאמיר אהער נעמען אביסל די היסטערי. די צווייטע וועלט מלחמה זענען געווען רבנים וואס האבן געוואלט אריינגיין צו דעם פרעזידענט רוזעוועלט. דער פרעזידענט רוזעוועלט האט זיי נישט אויפגענומען, ער האט זיי געלאזט שטיין אינדרויסן ווי די דאגיס. הי נעווער אפענד די דאר פאר דעם. דעטס עקזעקטלי וואט אמעריקע איז אלל אבאוט. ער איז נאר אזא כיטרישער שייגעץ אז ער רעדט דיר איין ער איז גאר דיין לאווער. ס'איז נישט אמת. ער האט אריינגענומען די אידן ווייל ס'איז נישט געווען מענטשן וואס האבן געמאכט פראדאקשן, און ער האט געוואוסט אז די אידן זענען די בעסטע, אזוי ווי ביי דא אין ארץ ישראל טוט מען מיט די אראבער, מען נעמט זיי אריין זאלן מאכן די שווערע ארבעט, נישט ווייל דער איד האט ליב דעם אראבער. יעצט, דאס איז געווען אמעריקע ביי ווארלד וואר טו, אלעס וואס האבן געוואלט די רבנים איז אז מען זאל באמבעדירן די שינעס וואס זיי פארן אריין צו די קראמעטאריומס, אז מען זאל נישט קענען ברענגען אזויפיל אידן א טאג? פארשטעל עס כאטש אפ מיט דרייסיג פראצענט. און פארוואס האט רוזעוועלט עס נישט געטוהן? ווייל אמעריקע איז נישט קיין אוהב ישראל. אמעריקע איז יוראפעישע דיסענדענטס וואס האבן אלץ פיינט געהאט אידן, זיי האבן געבלוטיגט אידן. פלוצלינג זענען זיי געווארן אוהבי ישראל? נאו וועי! יעצט, זענען אלץ געווען קריסטשענס, זיי האבן אלץ געבלוטיגט אידן. נאר וואס איז געשען? מען האט געדארפט האבן מענטשן זאלן העלפן. און נאכדעם אמעריקע האט געוואלט טוישן זייער פאליסי און זיי האבן זיך מורא'דיג געשעמט. מיט דעם וואס זיי האבן געלאזט אויסבלוטיגן נישט נאר אידן, זיי האבן אויסגעבלוטיגט צוויי און פופציג מיליאן מענטשן, האט זיך אמעריקע זייער געשעמט, האבן זיי געזאגט מען מאכט א שיפט אין פאליסי. יעצט לאמיר גיין נאך אביסל ווייטער, לאמיר זען וואס האט אמעריקע געטון, הערט אויס, ס'איז געווען א מאסן מערדערער וואס האט געהייסן היטלער, און אמעריקע האט געוויסט, זיי האבן אים געטרעילט אלעס, זיי האבן אים נישט געוואלט הרג'נען ווייל דער קענעדי, ער איז געווען דער אמבעסעדאר צו דזשערמעני פראם די יונייטעד סטעיטס, האט היטלער געמאכט א דיעל, זיי האבן ארויסגעטראגן ביליאנס אוו זייערע געלטער, דייטשע מארק, און מ'האט אים געלאזט עסקעיפן מיט א גאנצן עולם אויף ארגענטינע. ס'איז אפילו דא א מעשה אז דער דאקטאר פון היטלער, וואס ער האט געקענט אלע זיינע משוגעת מיט זיינע קראנקהייטן און היטלער האט נישט געוואלט אן אנדערער זאל וויסן, געווען א איד, מ'האט איהם געגעבן א פאספארט קענסט אויך פארן אויף ארגענטינע. זיי האבן געהאט פאלשע פאספארטס פון ארגענטינע. האט יענער געזאגט איך בין א איד איך גיי ווי אלע מיינע ברידער גייען. און וועגן דעם האלט איך אז ס'איז אסאך פרייע אידן וואס זענען גרעסערע צדיקים ווי די גרעסטע רעבעס. ווייל די רעבעס האבן געלאזט יעדן פייגערן אין יוראפ. זיי דידנט קעיר. זיי האבן אפגעהאלטן יארן מען זאל נישט פארן אויף אמעריקע. אידן האבן געוואלט פארן. האבן זיי געלאזט ביי די מלחמה יעדן פייגערן. פאר זיי האט מען אויסגעצאלט טעקסיס מיט באנען און זיי זענען ארויסגעפארן און זיי האבן זיך גערעטעט. זיי האבן געדארפט זאגן איך גיי ווי יעדער, איך ווייס ס'איז געווען עטליכע רבנים, כ'דענק נישט די נעמען, שימעלאו רב מיט אנדערע, זיי האבן געזאגט דארט ווי מיין קהילה גייט גיי איך אויך, ס'איז געווען איינער פון די גרויסע ליטווישע רבנים וואס איז געווען דא אין אמעריקע, זענען צוריק געפארן, זיי האבן געזאגט יעצט ברויך מיך מיין קהילה איך זאל מיט זיי זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און מ'זאל גיין אויף קידוש השם, נישט צאלן באנען מיט טרעינס מיט שיפן מיט בוידעמער, דער האט גע'חלומ'ט, די מאמע האט גע'חלומ'ט, דער טאטע, אז טאמער דער רבי וועט נישט זיין אויף די באן, וועט די באן דורכפאלן, ער האט אזוי געגלייבט אין זיין מאמע'ס חלומות, וויפיל ער האט געגלייבט אינעם. באשעפער ער האט דאך גארנישט געגלייבט יענער קאסטנער. סא וואס צו די באלאוניס האט עטס געקענט פארקויפן ווען אונז זענען געווען קינדער אין חדר. היינט ווייסט מען וואס דאס איז געווען אז יעדע רעבע האט זיך געראטעוועט ווען ער האט נאר געקענט און די אידן האבן זיי געזאגט עטס גייטס אין אויבן עטס זייטס מיין כפרה. על כל פנים איז געווען זייער אסאך צובליטיגטע און צעווייטיגטע אידן זיי האבן דאך פארלוירן האב און גוטס. למשל מיין שווער האט געהאט נײַן און פֿערציק. קינדער מיט אייניקלעך, סיי זיין טאטע האט געהאט, ער איז געווען איינער פון די, און ער איז געבליבן אחד היה אברהם, ער איז געבליבן איינער פון די גאנצע גאנצע גאנצע משפחה. עטס קענטס ענק פארשטעלן וואסערע צער דאס איז פאר א מענטש, געקומען דער גרויסער אמעריקע, אזוי ווי דער אמבעסעדער צו דזשערמעני איז געווען דער קענעדי, האט ער ערלעדיגט, אז מען זאל פאר היטלער מאכן א ספעשל פלאץ אונטער א בארג דארט ערגעץ פאר זיין אלע מענטשן, און זיי האבן דארטן געלעבט יארן יארן לאנג, אין נײַנצן הונדערט פֿיר און אַכציק האט נאך די סי איי עי ארויסגעגעבן אז זיי ווייסן אז ער איז אין ארגענטינע, עמטליכע דאקומענטס אין איידי פֿיר. די מלחמה האט זיך אויסגעלאזט אין סעפטעמבער די צווייטן, נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק. ער איז געגאנגען צו די הויעכע ניינציגער. ווער האט עס ערלעדיגט? אמעריקע! אמעריקע איז היער פאר ביזנעס, רוסן פלעגן זאגן פאר אמעריקע האבן מיר נישט מורא ווייל דעם שטריק וואס אונז מיר וועלן הענגען דעם אמעריקאנער וועלן זיי אונז אויך פארקויפן פאר אפאר טאלער סא די אונטערשטע שורה, עטס קענטס ענק פארשטעלן די אלע מענטשן וואס זענען געבליבן לעבן נאך די מלחמה, אידן און גויים, ווען זיי ווערן געוואויר אז מ'האט פאר היטלערן געגעבן א רעטונגס פלאץ און ער זיצט און לעבט אין פריידן, עטס קענטס ענק פארשטעלן? וואו ס'וואלט זיך אויסגעלאזט ווי פארווייעדיג די מענטשן וואלטן געווען. אבער אמעריקע דאונט קעיר. ס'איז געווען א ביזנעס דיעל. מסתמא האט מען געגעבן פאר אמעריקע דעמאלטס פאר די פאליטישאנס ערגעץ אונטערן טיש פון די גרויסע ביליאנען. זיך צוגענומען אידיש רכוש. זיי האבן געגעבן ווידערגוטמאכונג. זיי האבן געגעבן טויזנט דאלער א חודש איז צוועלף טויזנט דאלער א מענטש. יעדער איד האט געהאט מער ווי דאס אינוועסטעד דארטן, אין פראנקפורט איז דא ריעל עסטעיט היינט וואס איז טייערער ווי ניו יארק, ס'אלץ אידישע רכוש, די שילן מיט אלעם. אמעריקע איז דא אנלי פאר ביזנעס, נישט פאר יושר, און קיינער זאל זיך נישט איינרעדן אנדערש, נאו איי וואנט יו טו אנדערסטענד דעט, און דעי דאונט קעיר האו מעני פיפל דעי גאנא הערט. סא היינט ווען אונז בעט מיר דעם אייבערשטן זאל אונז אויסלייזן פון גלות, פילן מיר נישט דעם גלות, מיר זענען אמעריקע. איך וויל ענק זאגן א סטעיטמענט, כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל. ווען נישט די שווארצע אין אמעריקע וואלטן די אידן געווען די ציגאנערס און מען וואלט אונז ארויס געווארפן ווי די דאגיס. אזוי ווי די שווארצע זענען דא און זיי פייטן פאר זייערע רייטס און זיי האבן א גרויס מויל זיי רעדן זייער הויעך איז במילא קען אמעריקע נישט אנהייבן מיט מיינאריטי ווייל דעמאלטס הייבט ער דאך אן מיט א דריטל פונעם לאנד וואס זענען שווארץ. יעצט דער אנפאלישד פרעזידענט. האמפע טראמפע קען זאגן אויף מענטשן וואס זיי קומען דא זוכן ווי מען זאגט סעיפטי מען זאל קענען אויפשטעלן א פעמילי, דער אמת איז האמפע טראמפע'ס טאטע איז אויך געקומען פון דייטשלאנד ער איז געווען א דייטשע מיטגליד מיט די עס עס פארטיי ער איז דא געקומען האב איך געזען א בריוו ווי ער שרייבט פאר די דזשערמענס אז ער וויל צוריק ווייל ער האט נישט ליב אמעריקע פארשטייסט ווייל מען האט נישט אפגעגעבן אים גענוג כבוד פאר פאר זיין פערסאנאליטי אמעריקע איז נאו בעטער דען די רעסט.

דאס איז ליגעל וועי אף טרעיד. דאס איז אמעריקע. איי ממה נפשך. מעג ער נעמען געלט פארן רעיפ? פארוואס זאל ער נישט טארן מאכן א דיעל צווישן זיך און צווישן יענעם? וואס דארף ער א לויער? ער האט צו געבן אפאר פראצענט, דרייסיג פראצענט צו וויפיל זיי נעמען. טאר ער עס נישט טוהן? פארוואס דורך א לויער מעג מען עס יא טוהן? יעצט לאמיר זעהן. צו טעמפערן וויטנעסעס איז די גרעסטע קריים אין אמעריקע. ווען. ברוך מאטקע האט געהאט זיין קעיס, איז געקומען א לויער, כ'מיין ר' גייסן, כ'דענק נישט ראטה צו לעווי, ער האט עס געזאגט אין פאבליק אין קאורט, האט ער געזאגט דער לויער האט אונז ארויסגעהאלפן, וואס האט דער לויער געטון? ער האט נעגאושיעט און געטעמפערט מיט ביידע וויטנעסעס, און מ'האט צוגעזאגט יעדן גאר גרויס געלט, ממילא האבן זיי פארגעסן וואס איז געשען, פארשטייסט? מען געט אים נאך מיט א וואטשדאג, ס'זאל הייסן ער איז נישט אינגאנצן אזוי אין דער ארדענונג, דעטס אמעריקע. פארוואס האט דער לויער יא געמעגט און ער נישט? יעצט איז געווען איינער א גרויסער עושר עפשטיין וואס ער האט גערעיפט צענדליגע און צענדליגע מיידלעך איליגעל אימיגרענטס וואס ער האט געהאלטן ביי זיך איז געקומען אלן דערשוויץ און האט געוויסט פון אלעם און ער אליין איז אויך געווען איינער וואס האט געטאטשט די מיידלעך האט ער געמאכט א חשבון און געמאכט א דיעל מיט די עף בי איי אז מען קען אים נעמען נאר פאר דעם איינעם קעיס די איבעריגע טאר מען נישט אויפמישן און פאר דעם קעיס האט ער באקומען צוועלף חדשים. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז אמעריקע. אמעריקע איז אזוי קאראפטעד ווי יעדע לאנד, נאר ער האט גענוג שכל, ער באפיצט עס. אזוי ווי איך וועל ענק זאגן זייער גראב, ווען איינער נעמט למשל המן'ס טאכטער האט געווארפן די צואה פארן טאטן, ווען זי וואלט עס איינגעוויקלט מיט זילבער פעיפער און אראפגעווארפן, דאס איז אמעריקע. איטס די סעים גארבידזש, די סעים קאראפשן, נאר ס'גייט דורך אזוי ווי מ'זאגט, איט דאזענט. יו דאונט סי דעט איט העפענד, דעטס אלל. און די זעלבע איז געווען יעצט מיט הילערי קלינטאן, די זעלבע איז געווען מיט די אלע חברה וואס מען האט זיי יעצט געכאפט, מען האט זיי ארויסגעלאזט, ווען הילערי ווערט פרעזידענט וואלט אמעריקע אויסגעזען ארגער ווי ארגענטינע מיט בראזיל. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, און דאס איז וואס איך זאג די גאנצע דרשה, דעטס וואט דיס דרשה איז אלל אבאוט. רבותי, דאונט טראסט אמעריקע, יו נאו וואטס גאנע בי עט די ענד אוו די דעי, איך וועל ענק זאגן פונקטליך וואס ס'עט זיין, אזוי ווי טראמפ איז אויפגעשטאנען און ער איז א רעכטער און ער שפייעט די צייטונגען אין פנים, אזוי גייט קומען א צייט ווען ס'עט אויפשטיין א לינקער און ער'ט אויך שפייען די צייטונגען אין פנים, און אויב מ'גייט אנהייבן צו שפייען די צייטונגען אין פנים זעמער פיניש. ווייל די גאנצע שטארקייט פון אמעריקע איז מען לויפט גראד צו די מידיע מען מאכט א פראטעסט דעטס די אנלי טינג דעט קיפס אס ראולינג טאמער דער גוי זאל זיך צוגעוואוינען אז ער האט נישט מורא פאר א פראטעסט און ער זאל קענען זאגן פאר די מידיע איך האלט מיר נישט ביין ענפערן אינאף איז אינאף גאו אוט פראם מיי אפיס דעמאלטס זעמער אונז גארנישט ווערט אונז זעמער אין א געפערליכן גלות און אונז זעמער נאך אין א שטערקערן גלות כ'על אייך זאגן פארוואס. ווייל אונז זעמער דא אנגענומען געווארן אלס רעפיודזשיס, און דעטס וויי איך האב אלץ געטענה'ט, איך האב געטענה'ט צו מיין טאטן, איך האב געטענה'ט צו יעדן איינעם, עטס זענטס משוגע, עטס זענטס ארויסגעגאנגען, מען האט אויפגעבויעט א מדינת ישראל פון די רעפיודזשיס, און די אראבער שרייען ס'איז אונזער לאנד, כ'ווייס באמת נישט ווי עטס קומטס אריין, עטס האטס א ספר, ס'שטייט דארט דער אייבערשטער האט עס געגעבן פאר אברהם אבינו, ברענגען זיי די אלע גמרות, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא קאפ ארויס פון דא, אז אונז זעמער געפלויגן סאו וואס האקט עטס א טשייניק? אונז זעמער רעפיודזשיס פאר עווער ענד אלוועיס ווי וויל נעווער בי עניטינג עקסעפט אפילו די וואס זענען שוין דארט געבוירן אפילו אונז אוי יו אר רעפיודזשיס פראם אווערסיס וועגן דעם האב איך געהאלטן גראד נאך די קריג מ'האט געדארפט זאגן איך לויף נישט באמת משוגעת'דיג געווען מ'זאל אנטלויפן נאך די מלחמה אמעריקע פאשמעריקע אונז האמער געדארפט זאגן אנטשולדיגט אונז וויל מיר צוריק איש על מחנהו איש על דגלו געב אונז צוריק וואס אונז פארמאגן מיר געב אונז צוריק אידישע שילן ס'דא דארטן מקוואות, איך האב באצאלט אסאך געלט פאר א יוניווערסיטי זאלן טרעפן אלטע קוואל מקוואות, האבן זיי געטראפן אכט, כ'האב געמאכט א ספר פון דעם, איר ווייסט וואס די ריעל עסטעיט איז דארטן ווערט? איינס הייסט קעלן, איינס הייסט ווארמס, דאס איז ווארמייזע, די ריעל עסטעיט איז ווערט הונדערט מיליאן דאלער פלאס, ס'איז אידישע רכוש, מ'האט אונז ארויסגעווארפן ווי די דאגיס.

אויב דו'סט נישט ארויסגיין וועל איך רופן די פאליציי. קענסט רופן וועמען דו ווילסט איך גיי נישט ארויס און פאר אנדערע קינדער האט ער די זעלבע געזאגט און זיי זענען אנטלאפן איך האב געזאגט איך גיי נישט ארויס די סוף איז געווען זיי זענען דאך אויכעט גרויסע גנבים זיי האבן נישט געוואלט ארויס ווארפן א מענטש פון א דירה וואס ער האט דארט א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך האבן זיי געזאגט אז דו קומסט דיך דא באזעצן און דו'סט וואוינען דא זעקס חדשים א יאר געבמיר אונז דיר צוריק האב איך געזאגט זיך קומען דא באזעצן איך בין משוגע מארגן וועט עטס מיך אויס הרג'ן אזוי ווי עטס האט אויסגעהרג'עט מיין זיידן. דו פארשטייסט? דאס איז די אונגערישע רוצחים, די אונגערישע זענען נישט קיין קלענערע רוצחים ווי די פוילישע און ווי קיין איינער. פארביסענע הינט. ס'איז דא א איד, ער הייסט יאזעפאוויטש, ער האט געהאט א געז סטעישאן אויף, כ'מיין ס'איז ווייט עוועניו, זיין געז, קארנער, ביי די הייוועי. ער האט געהאט הונדערט און זעכציק עיקער לאנד. יעצט ווייסט וואס דאס הייסט? הע. דאס איז אויסער בודאפעסט, ארויס אביסל פון די שטאט. דאס איז ווערט, ס'איז דעמאלטס מסתם ווערט געווען הונדערט צוויי הונדערט מיליאן דאלער, היינט איז ווערט פינעף מאל אזויפיל. און זיי האבן אים אויך געזאגט די זעלבע באלאני. ווען זיי האבן אריין אין אים געשלאגן האט ער געזאגט יא איך באזעץ מיך, ער האט איבערגעלאזט דעם גאנצן געז סטעישן אויף כפרות, און ער האט געזאגט דאס איז ביי מיר דער לאנד איז ביי מיר מער ווערט ווי הונדערט געז סטעישנס, און ער וואוינט דארט, ער פארקויפט, מען קויפט ביי אים אפ בויערס מיט אלעם, עטס ווייסט זיי קויפן אפ, זיי האבן יעצט אפגעקויפט אין פוילן א בית החיים, ס'איז א גארנישט, נאר א סופערמארקעט וויל זיך דארט אריינרוקן, באצאלט צוואנציג מיליאן דאלער, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, יעדע לאך וועט דארט ווערן פארבויעט. עטס געדענקטס אין ווילימסבורג איז געווען פיל מיט לעכער, מ'האט נישט געקענט מאכן אן עירוב אין די שטאט, ווייל ס'איז אלץ געווען א פרוץ מרובה על העומד. היינט דארפסטו אינגאנצן נישט קיין עירוב, ווייל איין הויז רירט אן דאס צווייטע. כ'מיין מען דארף, מען דארף קענען הלכות עירובין, איך מיין נישט צו זאגן דאס, אבער כ'מיין צו זאגן, נישט דא קיין ליידיגע לאט היינט. און די זעלבע איז געשען יעצט אין אונגערן און אין פוילן, און אין טשעכאסלאוואקיע, און איבעראל ווי אידן האבן געהאט שיינע ריעל עסטעיט. ווען איך פלעג פארן מיט מיינע עלטערן אויף קברי צדיקים, מיין מאמע האט מיר געוואלט ווייזן זיי קומען פון טשעכן, מאראמאראש, און אונגוואר מיט די האול ניין יארדס, האב איך געזאגט מאמע, איף יו ווענט אוט אוו היער, דען יו דידנט דא א ברעיוו מאוו. האט זי מיר מסביר געווען אז אין אונגוואר האט מען נישט געקענט בלייבן ווייל ס'זענען אריינגעקומען די קאמוניסטן, די רוסן האבן עס געאונט פאר אסאך יארן. האב איך עס פארשטאנען. אונגערן, יעדער איז געקומען צו לויפן אויף אמעריקע, די זיבן און פופציגער בהמות בויעט דאך דארט אויף. יעצט גייען מיר אנהייבן צו לויפן מאס אימיגרעישן פון ארץ ישראל, די אראבער האבן זיך גענומען און זיי שרייען גראד אז זיי ווילן האבן צוריק זייערע לאנד, איך האב געוואלט קויפן אמאל א דירה אין צפת, נישט יעצט, א צוויי דריי יאר צוריק, בקיצור האט מיך געווארנט די ריעל עסטעיט בראוקער זאלסט וויסן דו קויפסט נישט קיין טאבא, טאבא מיינט אז ס'איז נישט דיינס, דו קויפסט אן אראבישע הויז וואס ער האט טאבא און איין טאג, יעצט איז דאך געווען די די איז אריינגעקומען טראמפ וואס ער שפילט אוהב ישראל, איין טאג וועט אריינקומען הילערי קלינטאן אדער א אנדערער און זיי וועלן זאגן פאר ארץ ישראל דו מוזט צוריק געבן פאר אלע אראבער דער וואס האט טאבא, ער זאגט מיר אין צפת ס'איז דא צוויי הונדערט אראבער וואס האבן טאבא, דאס מיינט אז זיי אונען די הייזער. און איך וועל ענק זאגן שענער, כ'האב געליינט א ביכל אז דער הר המנוחות געהער פאר א פרייוועט אראבער א מיליאנער, ער קען נאר גארנישט זאגן ווייל ער איז אליין אנטלאפן האט מורא מ'זאל אים נישט שיסן, ווען ר' עמרם בלוי איז אוועק כדי ער זאל נישט ליגן אין מדינת ישראל'ס חלק זענען זיי געגאנגען זיינע קינדער צו די אייניקלעך צו קעזען מ'האט שוין געזארגט פארדעם און מ'האט א ספעשל פערמיט באקומען אז מ'מעג אים לייגן אויפן הר המנוחות. ווען טאמער גייט דאס צוריק און די אידן גייען פראטעסטירן ס'וועט זיי גארנישט העלפן, יענער וועט שרייען ס'איז טאבו, ער וועט נעמען א גוטן טרעקטאר און ער וועט געבן א וויש אפ אלע מצבות און ער וועט דארט בויען אן אראבישע העדקווארטער. און דאס איז וואס איך טענה, אונז זעמיר אין גלות, אונז האמיר פארלוירן דעם שכל אויכעט. זיי שרייען היינט אז די אידן זאלן ארויסגיין פון מדינת ישראל, אכמעדזשאנעדאן האט געזאגט אז מ'זאל אונז צוריק שטעלן דארטן און לעבן טשעכן. איך האב געזאגט איך וואלט גערן צוריק געגאנגען, ווייל עס איז שיין דארט מיט די וועלדער מיט די בערג מיט אלעם, קאנטרי לייף, ביוטיפול, און ס'איז נישט דא קיין איין האלצערנע שמאטע הויז אזוי ווי אין אמעריקע, אלעס איז סאליד סאליד סטאון, און ווי איך געטענה'ט אונז גיימיר גערן צוריק, מען לאזט אונז נישט. סאו דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, אונז האבן זיך פארלאזט, טראמפ איז אריינגעקומען, טראמפ גייט אפגיין אדער נאך דריי יאר, אדער נאך זיבן יאר נאכדעם וואס גייסטו טוהן? פונקט ווי אבאמא האט אראפגעטראגן אמעריקע אין דער ערד צען פאכיג הייבט ער עס יעצט אויף דער נעקסטער קען עס פונקט אזוי אראפטראגן. געהערט א פרעזידענט פון אמעריקע זאל זיין ביזי מיט געי רייטס מיט איין טוילעט מיט אלע טינופות וואס איז געווען איז אבאמא געווען ביזי און קלינטאן וואלט אויך געווען ביזי מיט אים דאס איז געווען די סטרעטעדזשי ווי אזוי עס איז געלאפן געלאפן אז עס הייסט אז זי גייט ליגעלייזן אלע סעקשועל ביהעיוויער נאר וואס העט עטס דעמאלטס טוהן? אז מ'האט מעגן גיין אין מאנהעטן אויפגעדעקט אן א ברא, ווי וועסטו דאך האבען דיינע קינדער? יעצט יוראפ פארט נישט ווייט פון אמעריקע, נאר אויף אזוי פיל אז ס'איז דא קליינע שטעט, קליינע דערפער, יעצט אונז זאל מיר גיין יעצט זוכן אין מיסיסיפי אז אונז זאל מיר האבען דא בירגער רעכט? העי, אונז דארף מיר דאס נישט האבען, אונז זענען מיר אין דייטשלאנד שוין צוויי טויזענט יאר, פון ווען דער אייבערשטער האט אונז ארויס געווארפען נאכן צווייטען חורבן, איז דא ראשונים און אחרונים און פוסקים, אלעס איז דאקיומענטעד ביי זיי, נאר וואס? ס'איז נישט דא ווער ס'זאל טוהן. קיינער טוט נישט, איך האב יעצט געזאגט פאר מיין משפחה, די קינדער זענען דאך שוין גרויס ברוך השם, איך זע נישט קיין ריזן איך זאל מיך פלאגן דא אין אמעריקע, איך קען צוריק בעטן מיין טאטנס הויז און זיי זאגן אלע דו קומסט דיך באזעצן, איך באזעץ מיך דארט, הייסט מיין טאטנס הויז האט יעצט געהאט א גוט, א גוט מיינט א גארטן, הייסט דאס הויז איז היינט ווערד שווערע מיליאנען, פיר פינעף מיליאן דאלער זיכער, א שטיינערן הויז, און איך טענה עס זאלן קומען נאך אפאר משוגעים אזוי ווי איך, מיר גייען אינאיינעם, מיר פיילן קאמפלעינס. און פארטיג. איך דענק מיסיס ווייסהויז, זי האט אנגעפירט די גאנצע זאך, איר טאטע איז געווען א ספרים סוחר און איז געוואוינט אין סאקמער, און זי האט דעפאזיטעט די טאטענס טשעקס, און דעמאלטס טשעקס אויך אזוי ווי היינט, און זי האט געדענקט דעם טאטענס נאמבער אויסווענדיג, זי האט א משונה'דיגן קאפ, און זי האט עס געדענקט. נאך די קריג האט זי אנגעהויבן צו זוכן לויערס, יעדער האט געלאכט, טא טא טשע טשע טשע, וואס איז געווען? ויהי היום האט זי געטראפן א גוטן לויער, און ער האט עס אנגענומען, און מען האט געסוט פאר די אלע געלטער. און די שווייצער באנקירן האבן געזאגט אז די אידן מאכן אסאך טומל, טומל האבן זיי געמאכט, הע הע, זיי האבן ארויסגענומען צווישן דייטשלאנד און צווישן די שווייץ אין די ביליאנס אין די ביליאנס אוו דאלערס, עס איז כמעט נישט דא אן אמבולאנס וואס פארט אין ארץ ישראל וואס עס שטייט נישט אויפגעשריבן אז דאס איז דאנעיטעד ביי די אגרימענט. פון די געלטער. נאר אונז האמיר דאך אויך געהאט משוגעים אזאלכע נתן יוסף בהמה מייזעלס מיט נאך אזאלכע שקצים בהמות. מען טאר נישט מיט ציונות און און מרידה באומות. בהמה דו, מרידה באומות? גיי אריין אין די באנק און ער וויל דיר נישט געבן געלט פאר דיין טשעק, ס'הייסט א מרידה באומות? ס'איז אונזער געלט! איז דעמאלטס האב איך געליינט, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אויף איין מענטש, ס'האט געהאט א מיליאן דאלער, ווען מ'האט זיך געשלאגן איז ווערט געווען צוויי הונדערט מיליאן דאלער. ווייל די ריבית איז אויך געוואקסן מיט אלעם, אונז דארף מען דאס לאזן פארן שווייצער גוי, דאס הייסט מרידה באומות, ווען דער גוי וויל דיר נישט צוריק געבן וואס ס'קומט זיך דיר, דאס איז אויך די סאקמערע קאקמערע בהמות וואס האבן אפגעטייטשט דעם רבי'ן אלעס פאלש, און אלע מוסדות התורה בויען זיך פון דעם, און נאך א זאך אלע אידן בויען זיך פון דעם, ס'איז כמעט נישט דא א איד וואס האט נישט גענומען ווידערגוטמאכן און זיי האבן עס געברויכט האבן, און זיי האבן פון דעם חתונה געמאכט קינדער, זיי האבן באצאלט דאקטער בילס, און אונז זיצן מיר דא רואיג, איך האלט אז אונז זעמער די נעקסטע דזשענערעישן, אונז זעמער אויך. אנגעזייט, די רעבעס האבן אונז געהארגעט ווייל זיי זענען געווען משוגע פון די דייטשן, קיין עדיוקעישן האבן מיר נישט געהאט ווייל ס'איז געווען מלמדים וואס האבן נישט געלאזט מען זאל לערנען ענגליש, האבן מיר נישט געקענט מצליח זיין, נישט ווערן לויערס, דאקטוירים מיט אלעם, קוק אן די היינטיגע דזשענערעישן, אלעס איז פראפעשענעלס, גיי אריין אין א פעקטערי, וועסט נישט זען א איד זאל שלעפן. איך האלט אז אונז דארפן מיר זיי אויך סוען, זיי האבן אונז אויך געדעמעדזשט. זיי האבן געדעמעדזשט אונזערע עלטערן און אינאיינעם האבן זיי אונז געדעמעדזשט. אונזערע עלטערן האבן נישט געוואוסט א וועג ארויס. מיין שווער געווען זיבעצן יאר אלט ווען די מלחמה האט זיך געענדיגט, סעווענטין יערס, און די מלחמה האט געדויערט פינף יאר, איז ער געווען קוים בר מצוה, ער האט מיר דערציילט, ער איז געקומען צום רבי'ן צו פארן אויף סאקמער, און דער רבי האט אים געשלעפט אין א ווינקל, ס'איז געווען זיך געדארפט אנהייבן דער זמן ראש חודש אייר, און דער רבי האט געשלעפט אין א ווינקל, שלוימעלע, שלוימעלע, צו וועם ביסטו געקומען? דו זעסט נישט אז די וועלט איז אונטערגעגאנגען? האט מיין שווער געזאגט, איך ווייס פון גארנישט, איך וועל שוין אהיימפארן. ס'איז נישט געווען איין בחור אין די ישיבה. ס'איז געווען אדער טמיר ונעלמ'ניקעס, אדער איז מען אנטלאפן, אדער איז מען געווען אין לאגער. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. זיי האבן געהארגעט אונזער דור אויך. אונזערע עלטערן האבן נישט געוואוסט וויאזוי אונז מחנך צו זיין, זיי האבן געטרייעט די בעסט. אט למשל א איד ווי מיין שווער, ער איז געווען דרײַצן יאר אלט ווען ס'האט זיך אויסגעבראכן די מלחמה, ער האט פארלוירן נײַן און פֿערציק געשוויסטער, נו ווי אזוי האט מען אים מחנך געווען? ווי אין לאגער ווען ער האט געהאקט קוילן? יעצט איך זאג נישט ער איז געווען זייער אן ערליכער איד, ער פלעגט וויינען ביי שלום עליכם, ער פלעגט וויינען ביים דאווענען, ער איז געווען ממש א מוסטער פון א איד צוצוקוקן, אבער העי, דיס פיפל ווער ווערי לימיטעד. נאכדעם איז מען געגאנגען מען האט זיי נאך געשיקט אין א פרעמד לאנד אן א שפראך, זעסט איך וויל יעצט מופן אויף סענטראל אמעריקע, איך בעט הרב אברהם גאלדשטיין פון סקרענטאן בערוף, ער זאל מיר שאפן ערגעץ א פלאץ ווי ס'וואלט געווען גוט פאר מיר און ווי מען רעדט ענגליש, ווייל איך האב אים געזאגט איך זאל מיך גיין יעצט אויסלערנען ספאניש איים טו אולד פאר דעט, איך וואוין מיט די פארטאריקענס אזוינפיל יארן און איי וואזענט עיבל טו קעטש אפ וויט דעם, דו פארשטייסט אז אונזערע עלטערן זענען אנגעקומען זיי האבן נישט געקענט קיין שפראך, ווייסט מיין מאמע עליה השלום האט מיר פארציילט זי האט געהאט. געזונט פראבלעמען, ווייל נאכן לאגער האט דאך יעדער געהאט געזונט פראבלעמען. קיין שפראך האט זי נישט געקענט. האט זיך געטראפן אן אלטע יאכנע אין קלינטאן סטריט, דא אין קלינטאן, דארטן וואו די אידן האבן געוואוינט. איך געדענק נאך עיטי סעווען קלינטאן, דארט וואו איך בין געבוירן. איך געדענק נאך דאס הויז אויך. שפעטער האבן מיינע עלטערן געמופט אויף העריסאן עוועניו און נאכדעם אויף לי עוועניו. און היינט האבן זיי געמופט ביידע אויף מאנסי. זיי האבן אונז דא איבערגעלאזט. באט למעשה האט מיר מיין מאמע געזאגט ס'איז געווען אן אלטע יאכנע, אן אמעריקאנערטע וואס האט געקענט אידיש. זי איז געקומען דא אלס מיידל פון פיר יאר, אבער אירע עלטערן האבן גערעדט יידעש, האט זי געקענט יידעש. דעמאלטס איז געווען א האספיטעל, ס'האט געהייסן מאנטעפיארע, היינט איז עס א מעידזשער האספיטעל אין די בראנקס. אבער ס'איז געווען א קליין האספיטעל, א יידיש האספיטעל, און ס'איז געווען דארטן א דאקטער וואס ער איז געווען עפעס א ספעשעליסט, שפעטער איז ער געווארן דער הויפט דאקטער אין קאליפארניע, און דער דאקטער איז געווען מיין מאמע'ס דאקטער. ס'איז אבער געווען א גרויסער פראבלעם, מיין מאמע האט אים נישט פארשטאנען און ער האט מיין מאמע נישט פארשטאנען. איז ווען מיין מאמע האט געדארפט גיין צום דאקטער האט זי מיטגענומען די אלטע יאכנע, און די יאכנע האט זיך מטריח געווען איז זי געקומען, און ווען נישט דאס וואלט מיין מאמע געווען פארלוירן דא, סאך מענטשן זענען געווען דא פארלוירן. יעצט מען רעדט דאך נישט די גרויסע די נאנטע ביי די רעבעצן, די וואלטן געהאט קעדילעק סערוויס, ס'געווען יצחק ברוך קרוניק מיט זיין טעקסי, אוי די האבן געהאט. נאר א אידענע ווי מיין מאמע וואס זי האט נישט געקענט גנב'נען ביי די רעבעצן געלט און זי האט נישט געקענט פארקויפן באלאוני סטאריס און זי איז נישט געווען אזוי קלאר אין די שיטה פון סאטמאר אויך נישט. זי איז יא געווען קלאר ווייל ביי איר אינדערהיים איר טאטע דער שוחט רבי אנטשל איז געווען א מורא'דיגער קנאי. זי האט מיר געזאגט אין אונגוואר העלפט פון די יוגענט זענען אוועקגעפאלן וועגן ציוניזם און ס'איז געווען לייק פולינג טיט צו האלטן צוזאם די קינדער זאלן נישט גיין שבת נאכמיטאג צו די אלע אסיפות זייערע אבער זי איז נישט געווען קיין לעקער, זי איז געווען נישט קיין לעקער נישט קיין בעקער. איז למעשה האט זי זיך נעבעך געפלאגט ווי א הונט, ווי א דאגי האט זי זיך געפלאגט, און אז מען האט געדארפט פרעגן אן עצה פון איינעם איז אויך נישט געווען וועם צו פרעגן, די איינציגע ווער עס איז געווען אין די איסט סייד איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' הערשעלע ספינקער, און צו אים איז יעדע אידישע טאכטער אריין ווען זיי האבן געהאט א פראבלעם אדער עפעס צו פרעגן, ער איז שוין געווען מער באהאוונט, ער איז דאך געווען א רעבע. איך ווייס פון א קרוב משפחה מיינע וואס דער דאקטער האט איר געזאגט זאל נעמען די און די פיל און זי איז געגאנגען צו רבי הערשעלען, האט זיך דורכגערעדט, רבי הערשעלע האט געזאגט חלילה זאל זי עס נישט נעמען, פרעגט זיך פארוואס, האט ער געזאגט ווייל קען זיין ביסט שוואנגער און ס'וועט הרג'נען דאס קינד, האט אלעס געוואוסט, נישט מיט רוח הקודש, ער איז געווען ארויף האט ער געהאט ביידע פיס אויף די וועלט, און די סוף איז טאקע געווען זי איז געווען שוואנגער און זי האט געהאט א קינד, די קינד איז אין מיין עלטער. און אונז זעמיר גוטע ידידים, שטעל דיר פאר איך וואלט נישט געהאט קיין ידיד, שקויעך רבי הערשעלע, טענק יו. מענטשן זענען געקומען דא פון א צעלאפן לאנד, ס'איז נישט געווען די אלע ארגענעזעישאנס מיט די קאמיטעיס מיט די אלע, און ווער האט זיי ארויסגעהאלפן? קיינער נישט, אונז קומער דא און אונז זאג מיר אז אונז באלאנגט צו ארץ ישראל ווייל האמער עפעס א חומש וואס אין חומש שטייט אז דער אייבישטער האט געשוואוירן אברהם אבינו מיט יצחק מיט יעקב, אונז האמער אבער א גמרא וואס די גמרא זאגט אז אונז האמיר נישט ביהעיווט אין ארץ ישראל. אונז האמיר עובר געווען אויף גילוי עריות שפיכת דמים און עבודה זרה, און ביים צווייטן בית המקדש האמיר עובר געווען אויף שנאת חינם, עקזעקטלי וואס אונז טוה מיר היינט אין גלות. איז במילא האט דער אייבערשטער אונז געגעבן א קאפ ארויס און ער האט אונז נאך אנגעזאגט קומטס נישט צוריק. איך העל ענק אויסלייזן ווען איך העל האלטן דערביי, און זעט אויס דערווייל האלט ער נאכנישט דערביי ווייל ער האט אונז נאכנישט אויסגעלייזט. סא גיימיר פארקויפן דעם גוי האמיר געטראפן א חומש. פיין. און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, דער אראבער איז דאך פונקט דער זעלבער זרע אברהם פונקט ווי אונז, אונז זעמער נאר, ס'ווערט געברענגט אין מגן אברהם, מ'זאגט דארטן ועקדת יצחק לזרעו, היום ברחמים תזכור, איז דא וואס זאגן לזרעו של יצחק, אברהם אבינו איז דער זיידע פון די אלע ישמעאלים, ס'טען גארנישט העלפן וועדער יו לייק איט אר יו דאונט, זיי קלעימען די זעלבע וויקטארי, זיי רופן אברהם אבינו פאפא אברהם, ס'האט זיך נאכדעם אפגעטיילט באברהמען. עשו האט זיך אפגעטיילט און נאכדעם ביי עשו האט זיך אפגעטיילט נאכאמאל און אונז זעמיר געבליבן די זרע עם הנבחר די זרע קודש אבער למעשה ווען אברהם אבינו האט תשובה געטוהן ס'הייסט ער איז געווארן א גר זיך מגייר געווען האט ער געהאט אין זיך שלעכט בלוט האט ער אין זיך געהאט גוי'איש בלוט די מדרש ברענגט אז אברהם אבינו'ס טאטע האט געוואוינט מיט די ווייב בשעת זי האט געהאט דם נידות פון אזא מין טיפה סרוחה איז געקומען אברהם אבינו דער קודש הקדשים דאס הייסט מי יתן מטמא טהור. און כדי מען זאל דאס מפריד זיין האט עס געמוזט דורכגיין צוויי הפרדות, איינס איז ישמעאל און יצחק און דאס צווייטע איז עשו און יעקב, און נאר דעמאלטס איז עס געווארן זרע קודש. ביז דעמאלטס איז אויך געווען אברהם אבינו זרע קודש, מען רעדט אבער עס איז געווארן א הפרדה ס'זאל נישט זיין מעורב טוב ברע. סא זאגסטו, ס'האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברהם אבינו איך וועל דיר געבן ארץ ישראל, זייער שיין, ס'איז מורא'דיג איטס לאוולי, באט ס'שטייט לזרעך, ווער איז דאס? ישמעאל גלייך מיט דיר, מזרעך ולא כל זרעך, אלעס איז דרשות און ס'איז פיין און וואויל, באט פיזיקעל איז ער אויכעט זרע אברהם. און וואס קומסטו אים פארקויפן באלאוני? דער אייבערשטער האט דיך ארויסגעקאפעט און סטעי אוט און זוך דיר נישט. און וועגן דעם זאג איך מען דארף ריווייזן די גאנצע סיסטעם אזוי ווי דעמאלס ווען יענער האט אנגעהויבן צו נעמען געלט ווען מיסיס ווייסהויז האט אנגעהויבן צו שרייען האט יעדער געזאגט זי איז משוגע היינט האט זי באוויזן אזא זאך כ'האב נישט די נאמבער, כ'האב אמאל געליינט מ'האלט שוין ביי עיטין ביליאן דאלערס וואס זיי האבן צוריק געצאלט די וואר קריים, עיטין ביליאן דאלערס! און דאס האט מען געוואלט לאזן פארן שווייצער גוי זאל גיין אין דר'ערד זאל ער גיין, און למעשה אזוי ווי מ'האט דעמאלטס אנגעהויבן אזא מאוומענט דארף מען אנהייבן יעצט א מאוומענט, אונז וויל מיר טאקע צוריק גיין אזוי ווי ער זאגט אין טשעכן, ווי וואנט טו גאו בעק דער, די קאסט אוו ליווינג איז ביליגער, ס'איז אסאך שענער, ס'איז נישט אנגעפאטשקעט ווי ניו יארק, ס'איז דא שיינע שטעט דארטן, ענד יו נאו סאמטינג? דארט זעמער אונז בירגער, דארט דארף מען באווייזן אונזער בירגערשאפט אז אונזערע עלטערן וואוינען שוין אין דייטשלאנד צוויי טויזנט יאר, און אונז האמער פונקט אזא רעכט ווי די אלע וואס זיי קומען יעצט ארויף פון די אלע שטעט פון סיריע פון איבעראל ווי מען ווארפט זיי ארויס, און אונז זעמער די גרענד פאדער אוו די לאו. און וועסט זען אין נאו טיים וועלן די אידן ארויפשווימען דאס העכסטע, זיי וועלן אפילו זיין די פריים מיניסטער, האמער געהאט איינעם אלי כהן וואס ער איז געווארן שיעור פריים מיניסטער אין סיריע, די חברה האבן נישט געקענט מוחל זיין, זיי האבן אים געהאנגען ברבים. א איד שווימט ארויף, א איד איז אויל, שווימט ארויף אין וואסער, סאו רבותי, לאמיר אנהייבן צו טינקען קאנסטראקטיוו פאר די פיוטשער, דאס דא אין אמעריקע גייט מען דיך אזוי ארויס ווארפן ווי א דאגי, און דער שווארצער גייט האלטען דעם רוקען פאר אונז, אוודאי דער אייבישטער פירט די וועלט, איך מיין נישט דאס, אבער מען רעדט בגשמיות, ווען נישט דער שווארצער, ביסטו שוין לאנג אינדרויסען פון אמעריקע, אבאמא וואלט דיך נאך ארויס געפירט, נאר אבאמא האט נישט געקענט אנהייבען מיטן איד, ווייל ווען נישט וואלט מען אנגעהויבען מיט זיינע ברידער מיט די שווארצע, די שווארצע פייטען פאר זייערע רייטס. און איך האלט אונז דארף מיר אויך אנהייבן פייטן פאר אונזערע רייטס דא, אונז האבן נישט קיין שום רייטס דא. אין ניו יארק ווייל ס'איז דא אסאך אידן קענסטו ארויפשטעלן א אידישן סיין, פאר ארום אין די גאנצע אמעריקע און זע צו ס'איז דא איין סיין פון א שול, פאר ארום וועסטו זען. דער איד האט מורא ארויפצושטעלן א סיין ווייל ווען נישט רייסט מען עס אים אראפ און מען פארברענט אים די שול. און מען האלט אינאיין פארברענען שולן מיט זאכן. אונז דארף מיר זאגן אונז וויל מיר נישט מדינת ישראל, האמיר קיינמאל דא נישט געוואוינט, אונז זעמיר נישט יוזד טו די קליימעט. זעמיר נישט יוזד טו יעדן טאג, איר ווייסט איך בין דאך יעצט דא, מוז איך דאך קוקן אויף די ארץ ישראל'דיגע נייעס, איך מוז דאך וויסן ווי מען מעג גיין ווי מען טאר נישט, למשל כ'האב יעצט דא געבויעט א מצבה פאר מיין באבענס א קבר, איז איך בין נאר געגאנגען איין מאל, ווען פון ווען מ'האט געמאכט ירושלים די קעפיטל בין איך שוין נישט ארויף, ווייל דער וואס ער בויעט די מצבה זאגט ס'איז א סכנה צו גיין, ער גייט מיר דינגען מענטשן מיט ביקסן, זאג איך אים ס'איז נישט אזוי וויכטיג, ס'איז שיק מיר א פיקטשער, און דאס איז וואס דא גייט געשען אין אמעריקע אויכעט. געהאט. איין טאג וועט איינער איבערנעמען, אבאמא האט עס געהאלטן אין טוהן, די איינציגע צרה איז ער האט געוואלט אז מוסלימס זאלן איבערנעמען אמעריקע און ביי דעם איז נאך אמעריקע נישט גרייט. ווייל די קריסטשענס זענען נאך נישט גרייט. דאס צו געבן פאר מוסלימס. ממילא האט ער נישט געקענט אויספירן אין אזא קורצע צייט ווי אכט יאר זיין גאנצע שמיציגע ארבעט וואס ער האט געוואלט טוהן. אבער עס האט נישט געהאלטן ווייט. איך האב געליינט אויף די פעדערל. זיי האבן אזא בלאג האבן זיי געשריבן דארטן, א וועבסייט האבן זיי. האבן זיי געשריבן אז צוויי טויזנט פֿינף הונדערט פעמיליס האבן באקומען רעכטן פין פרעזידענט אבאמא אליינס אז זאלן קענען אריינקומען אויף אמעריקע, און זיי האבן זיך באזעצט איבעראל און זייער אסאך האבן זיך באזעצט אין מישיגען אז מען זאל נישט כאפן וואס דא גייט פאר, אין דעטרויט, סא זיי זענען נישט ממש אין דעטרויט און דאס איז געווען די גרעסטע רוצחים פין די אראבער וואס זיי וואוינען אין גאזא, אין גאזא, אין די געגענט און הילערי קלינטאן וואלט עס געגעבן אז זיי זאלן קענען קומען אויף ניו יארק. און נאך צוויי אהאלב טויזענט, און זיי מערן זיך דא ווי די היישעריקן וואס האבן דאך אינגאנצן זיבן ווייבער יעדער איינער, איז געקומען די פרעזידענט און ער האט געזאגט אויף די שווארצע מיט אויף די העישענס אז זיי זענען ביי אים א שיט האול, מארגן וועט זיך אויפשטעלן א פרעזידענט אין אמעריקע און ער וועט זאגן די אידן זענען ביי מיר א שיט האול, נאכדעם וועסטו נישט האבן ווי צו גיין. מען דארף יעצט ערלעדיגן מען זאל האבן וואו צו לויפן צוריק אויף יוראפ, יעדער זאל צוריק באקומען, די גאווערמענט זאל געבן יעדן איינעם, ס'זאל קענען אנהייבן, זיי געבן דאך פאר רעפיודזשיס אויך, געב יעדן א הויז, אן אפארטמענט, א שטיקל גארטן, יעדער זאל האבן פון וואס אנצוהייבן. און א נישט וועט עטס נאך אלע וויינען ביינאכט, ווען קיינער וועט נישט זען. דער גליקליכער אמעריקע וואס האט'ס געגלייבט אין אים איז געווארן אן אויסוואורף, געזייבער געווען, עטס האט'ס נישט געכאפט. אונז האמיר אים ארויס קלאר דעם אמעריקע. אזוי זינגט יום-טוב ערליך, דער אמעריקאנער גוטער ברודער, וואס ער לאזט די נאציס וואקסן ווידער. עטס מיינטס אז די נאציס זענען אונטערגעגאנגען? קיינמאל נישט. ס'דא א פעסטע נאצי פארטיי, זיי ארבעטן ארום די וועלט, און זיי רופן זיך ניאו-נאציס, זענען אין אלע סטעיטס אין אמעריקע. איין טאג וועט עטס זעהן אין פלארידע שטיין סיינס, נאו דזשוז, נאו דאגס, ענד נאו בלעקס. יעצט רבותי יעצט איז נישט די זמן פון תשובה, יעצט איז נישט פאר ראש השנה, איך זאג ענק נישט קיין מוסר דרשה, איך זאג ענק אז מען זאל אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו, זוכן א רעטענונג, פאר כלל ישראל. נישט אין אמעריקע איז אונז גוט, און אין ארץ ישראל איז אונז אויך נישט גוט. אין ארץ ישראל זאגט מען אז עטס זענטס ניוקאמערס, אין אמעריקע זעמער ניוקאמערס, מען דארף צוריק גיין וואו אונז זעמער געווען אולדקאמערס. און אוודאי דארף מען תשובה טוהן אויך, דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן, ווייל דארט איז אויך נישט מיט צופיל בעסער, די אלטע דייטשן זענען שוין אויך געפייגערט, און דא היינט העלפט פון די דייטשן, זענען געווען ארבייטער, זיי זענען געווארן בירגער במשך די פערציג פופציג יאר. און צען פופצן פראצענט האט מען אריינגעלאזט רעפיודזשיס איז דא גענוג גענגסטערס מיט אלעם, און אונז זעמיר אין גלות אבער מען דארף טראכטן א תכלית. זיצן און שלאגן זיך מיט די אראבער דאס איז נישט אונזער פארטע ווייל אונז באלאנגן מיר טאקע נישט דארט. היי, וועסט זאגן דער אייבערשטער האט עס אונז צוגעזאגט? הע ס'איז זיכער אמת ס'שטייט אין חומש אבער פארוואס זעמיר נישט דארט? וואט העפענד טו אס? סאו דער זעלבער אייבישטער וואס האט אונז צוגעזאגט האט אונז ארויסגעקאפּעט. איך האלט אין איין ארויפלייגן פיקטשערס ווי דער חזיר מענדעלע קישט קינדער, פוי ס'איז א גרויל, ס'איז ממש א שאנדע, מענטשן קאלן מיך אפ ער איז טאקע אזא מנוול, זאג איך הער אויס אלס בחור איז ער געווען א חזיר, ר' מוישעלע האט זיך געשעמט מיט אים, האט מען אים געשיקט אויף סקווער, און ר' מוישעלע פלעגט אלס. שרייבן צו קאלנצקע רמ זאגן געב אכטונג אויף מיין מענדעלע געב אכטונג אויף יעצט ס'איז דא יעצט א אינטערוויו מיט דעם בחור וואס האט געשריבן דעם בריוו פאר טראמפ ער זאל ארויסלאזן רובאשקין מ'מאכט דערפון א גאנצע זאך טרייענג מסביר צו זיין יו דאנט האוו טו בי פראוד אז די רובאשקין איז געזעסן צען יאר דזשאסט שאט אפ אבאוט איט און קיפ איט לאו ס'איז דא איינער וואס מ'האט יעצט ארויסגעלאזט בורשטיין בין איך געשטאנען אין פראנט פון די האל מ'האט אים געמאכט א חתונה האל האב איך געשריגן רשעים גייט נישט אריין עטס געטס חיזוק פאר א חזיר און אויסער דעם טוט עטס זייער שטארק פוגע זיין די נפגעים יעצט איך זאג אייביג האמיר ניסים ניסים ניסים איינמאל גייען זיך די ניסים אויפהערן ווייל אונז זעמער נישט גענוג ערליך מ'שלאגט זיך דא מ'זאל נישט מחלל שבת זיין איז די גאווערמענט שלאגט זיך צוריק מ'האט יעצט געכאפט אז די רעד קראס האט געשיקט א ביליאן דאלער פאר חאמאס און ס'איז געווען אריינגעלייגט אין אזאלעכע באקסעס פון די רעד קראס און וואס איז דארטן געווען? די ישראלים'ס אינטעלידזשענס האבן עס אינטערסעפטעד און מ'האט געטראפן אז ס'איז געווען אזאלכע מלחמה זאכן מ'זאל הארגענען מענטשן. יעצט איז דא נאך א זאך. אין סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, זאגט מען אז דיין זון איז אראפ פון וועג ווארף אים ארויס, קאפע אים ארויס, ס'איז די גרינגסטע וועג, דו זעסט אים נישט ביסטו פטור. און אזוי האט מען געטוען אלע יארן און אזוי האלט אהרן און אזוי האלט זלמן לייב. פארשטייסט? אנדערע זאגן ניין, ס'א נעבעך, ער האט זיך געגליטשט, דו ווייסט נישט וויפיל דו ביסט ריספאנסיבל פאר דעם, ענד טריי טו. געט אים בעק, אוודאי מוזטו אים שוין אריינברענגען שבת ווען ער קומט מיט חילול שבת זאכן מיט אנדערע זאכן באט דערס וועיס טו דו איט, הי סטיל נידס היז בראדערס ענד סיסטערס ענד הי נידס היז פעמילי און איף יו טראו אים אוט האט ער דיך אין דר'ערד און טאמער ווערט אים צו נמאס דאס לעבן נעמט ער זיך דאס לעבן. ס'געווען יעצט א גרויסע אסיפה ביי ר' אדלשטיין דא אין ארץ ישראל, ער הייסט ר' גרשון אדלשטיין און ער איז א ראש ישיבה אין בני ברק. נישט. און למעשה ער זאגט ניין מען זאל זיי יא האלטן מען זאל זיי יא מקרב זיין און אזוי ווייטער, שריי איך אונזער פראבלעם איז נישט אז מען שעמט זיך אז יענער איז אראפ פון וועג ווייל יעדער ווייסט עניוועי וואס די פראבלעם איז אז אונז פיר מיר א מלחמה אזוי ווי מען האט געפירט אין סטעטשין מיט זעקס הונדערט יאר צוריק ווען די אלע פגעים זאלן זיך צאמנעמען און אריין מארטשן סאטמאר בית מדרש דריי מאל א טאג שחרית מנחה מעריב און אויכעט ערב שבת און שבת אינדערפרי און צו שלש סעודות זאג איך ענק צו די בית מדרש ווערט ליידיג. ווייל יעדער דארף נאר צוגיין צו איין חזיר זאגן דו האסט מיט מיר ארומגעפעצלט, מיין טאטע האט מיך געשיקט לערנען און דו ביסט געווען דער מגיד שיעור און דו האסט מיר אראפגעצויגן די הויזן און דעטס אלל דעט יו ניד, נאכדעם קומען זיי נישט מער, האסט איבערגענומען די בית מדרש אן א קויל, אזוי ווי איך האב ברוך השם געווינען די גאנצע שטאט אן א קויל, ווייל יעדער האט אנגעהויבן צו רעדן, און דאס איז וואס האט עטץ אנגעהויבן צו פארשטיין, אהרן און זלמן לייב וויל נישט אז איינער זאל ווייזן, אהרן געדענקסט ווען עטץ האט מיר געפעצלט אין סיגעטער מקווה, ס'איז דא היינט א איד וואס ער איז א פגוע, ער איז א מורא'דיגער פגוע. ער וואוינט דא אין ארץ ישראל, ער איז משוגע צום טויט, זאגט ער מיר אז ס'איז באוואוסט געווען אז אין סיגוטער מקווה געווען די גרעסטע חזיריי, ער זאגט מיר אז ער ווייסט אפילו ווער ס'האט געפעצלט מענדעלען אין סיגוטער מקווה ווען זיי האבן געוואוינט נאך אויף יוז סטריט, ער זאגט איינער האט איהם געפעצלט, ער שרייעט קלאר, נאובאדי איז גאנע דיניי איט, און ס'איז באוואוסט איינער געשטאנען און געקוקט ביי יעדע יעדער וואס האט זיך אויסגעטוהן אין מקווה ביז מ'האט אים געזאגט ביסט דיך רוף אין שטאט, לעטס נאט דו דיס ענימאר, האט מען אים ארויסגעטראגן. און די זעלבע זלמן לייב. זלמן לייב האט די זעלבע געטון, ער האט געהאט א בויפרענד ווערצבערגער, מען האט אמאל געפרעגט נחמן בראך וואס ער געט נישט קיין געלט פאר זלמן לייב, זאגט ער ווייל כ'האב געלערנט מיט אים אין סיגוט, כ'האב געזען ער פלעגט טאטשן אין בעסמעדרעש פלעגט ער טאטשן זיינע בויפרענדס, סאו וואס איך מיין מען ווייסט וואס אהרן זלמן לייב וויל נישט מען זאל זיי האלטן אין שטוב, וויל נישט מען זאל אנהייבן צו רעדן, ענד דעטס אלל יו ניד, דעט דעי שוד סטארט טאלקינג, דעמאלטס וואקט די גאנצע שול ארויס. זאלסטו בלייבן אן א מנין, און איך טענה דאס צו די אינגעלייט, עטס זענטס צו די בחורים צו די אראפגעפארענע, עטס האטס א געווער אין די טאש וואס עטס קענטס אויסשיסן גאנץ סאטמאר, נישט אויף טויט, באט טו מעיק אים, ווי מען זאגט, דאון אן די ניס, גייט עטס און ס'עפענט זיך א כולל, וויליאמסבורג א כולל, בארא פארק, וואט פאר, קום אריין, זאג אנטשולדיגט, אונז זעמיר די זעלבע בירגער ווי עטס, אונז זעמיר מעמבערס, דו ווילסט אונז ארויסווארפן מיט מיר גייען אין קאורט, יוסי בראך איז געגאנגען אין קאורט און האט געווינען, און דעמאלטס עט זיך אויפהערן די גארבידזש. די גארבידזש האלט נאר אן ווייל עטץ שעמטס ענק עטץ לויפטס אוועק. געווען, איך האב ענק געזאגט, ס'געווען דא בחורים זיי האבן מיר נאכגעשריגן אפאר א די פאריגע וואך ערגעץ אין ירושלים בין איך זיי נאכגעלאפן איך האב געמאכט ווידיאוס פון זיי און זיך געקומען איבערבעטן. האב איך זיי געזאגט זאלסט געדענקען איין זאך אמאל זענען געווען די סאטמארע בהמות און היינט זעמער קלוג היינט לויפן מיר אונז נישט אוועק אז מ'שרייט היינט גייט עטץ לויפן אז מ'שרייט נישט אונז אונז גיימיר נישט לויפן. האבן זיי געזאגט אקעי, זיי האבן נישט געוואלט, זיי האבן נישט געמיינט, זיי האבן געמיינט ס'איז נאך באלד א סאטמאר אזיאטישער וועג. רבותי ווילאנג עטץ עטץ ענק נישט עפענען דאס מויל עט נישט זיין גארנישט. בלעם איז געגאנגען שעלטן די אידן, ווען ער וואלט ווען מכוון געווען די אותיות כלם, דאס איז עקזעקטלי דעמאלטס ווען דער אייבערשטער דער רגע ווען דער אייבערשטער צערנט, וואלט געבליבן א שריד ופליט פון כלל ישראל גארנישט. נאר וואס, ס'איז געווען איין מזל. ווייסט וואס די גאנצע מזל איז געווען ביהיינד די פרשה פון בלעם? כ'וועל דיר זאגן וואס די מזל איז געווען. בלעם האט געקענט מכוון זיין דעם שם. די גמרא זאגט אז דער אייבישטער האט געזאגט כ'האב דעמאלטס נישט געצערנט. אבער איך וויל ענק זאגן וואס דער אמת'ער מזל איז געווען. אז ס'איז געווען ויפתח השם את פי האתון. ווען דאס אייזל רעדט נישט, דעמאלטס וואלט די גאנצע נס נישט ארויסגעקומען. אזוי נאר ס'וואלט ארויסגעקומען ווען ער וואלט געקענט חלילה שעלטן אידן. אזוי ווי ס'איז ויפתח השם את פי האתון. אהההה. דעמאלטס איז בלעם געגאנגען אין דר'ערד. יעצט וויל איך ענק זאגן. אונז דארפן א ויפתח ה' את פי האתון, דער אייבערשטער האט געגעבן א מויל, דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש, זאגט דער תרגום, רוח ממללא, די איינציגע זאך וואס אונז האבן מער ווי א בהמה, אונז גרעפצן מיר ווי א בהמה, שלאפט ווי א בהמה, מען פרעסט ווי א בהמה, איין זאך וואס אונז האבן מער פון א בהמה, אונז האבן מיר א מויל. מיטן מויל לויבט מען דעם אייבערשטן. מען רעדט אדער הויעך הויעך, ווער עס האט דיר געפעצלט, דאונט בי עפרעיד. כ'האב געעפנט א וואטסעפפ גרופ, וואס יעדער זאל אריינשרייבן מיט די נאמען מיט דיין אדרעס און שרייב פונקטליך ווער ס'האט דיך געפעצלט און קענסט שרייבן פונקטליך ווי ער האט דיך געפעצלט און וואס ער האט געטוהן ווייל די ערשטע מאל ווען כ'האב פארציילט די מעשה מיט די ברוינפן גלעזל נישט יעצט שוין אכט יאר צוריק האט יעדער געקאלט דו ביסט א משוגענער אויף וואס האבן צו זאגן דעם נאמען פון די מלמד איך האב זיי געזאגט איך ווייס ווער ער איז געווען ער איז א שוכן עפר ער שטופט שוין אן דעיזיס האבן זיי געזאגט יא יענער האט טאקע יא געטוהן מ'ווייסט מ'ווייסט ער געווען אן אלמן יארן, מ'ווייסט ער געהאט יעדע וואך א בחור וואס האט אים געטראגן, א יונגל וואס האט אים געטראגן די וועש אין די מקווה, די טאכטער זיינע האט עס אים אויסגעוואשן. סאו כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז יעצט דא איינער וואס ער זאגט ער וויל ארויסגעבן ספר שתיקת חרדים, ער געהערט פון מיר ס'איז דא אזא ספר, ער איז געגאנגען אויפזוכן אין די לייברערי, און ער זאגט מיר אויף יעדן פעידזש, ס'איז דארט הונדערט פופציג הונדערט זעכציג פעידזשעס, אויף יעדן פעידזש טרעפט ער זיך מיט זיין טאטן ווי ער האט מיט אים ארום. געפעצלט יעדע פאר טעג. ער גייט עס יעצט ארויסגעבן, ער דארף נאר באקומען רשות פון די צייטונג, ווייל דאס איז ארויסגעגעבן געווארן דורכן ידיעות. ער וויל האבן רשות יעצט, און ער זאגט זיי מער, איך צאל ענק אלעס, דרוקטס עס נאכאמאל, ווייל היינט איז עס וויכטיגער ווי אלעס. אזוי טוט דער אייבערשטער אייביג, גייט ער פלאנצן איין א זומענדל ערגעץ, און ס'וואקסט נישט, ס'וואקסט נישט, נאכדעם עפעס מער, איצט טוטס מאך, היינט טוט עס זיין די גרעסטע היט וואס איז דא, חשובסטע משפחה אין ירושלים האט געמעסט וויט היז טשילדרען סאו וויל איך ענק זאגן קינדערלעך לויפטס נישט אוועק אונז האלט מיר נאך ביים טוהן גרויסע זאכן מיטן אייבישטענס הילף מיר האלט מיר נאך ביי נעמען ענקערע נעמען און ארויף שרייבן פונקטליך ווער ס'האט געפעצלט און וויפיל מאל ער האט געפעצלט און וואסערא סעקס דרייווער ער האט געהאט פארשטייסט וואס איך מיין ווייל דו כאפסט נישט ווען ער האט דיך אויסגעפעצלט אין טוילעט לאמיר זאגן דינסטאג כ'ווייס ביי ריסעס ביי לאנטש האט ער דאך שוין געהאט אן אנדערן, און פאר מ'האט אנגעהויבן די חדר איז דאך האט ער דאך געהאט נאך איינעם, ער פלעגט האבן אזוי זעקס זיבן וויקטעמס א טאג. זיי פלעגן קומען מיט זרע לבטלה'דיגע הענט פון איינעם צום צווייטן, ווייסט וואס דא פלעגט זיין? אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, דאס גייט זיך ענדיגן, אונז וויל מיר אלע מפרסם זיין. יעצט, אהרן זלמן לייב זאגט מען זאל זיי נישט אריינלאזן אין הויז. אבי פישאף האט אן אנדערע שיטה וואס ער איז זייער שטארק מצליח, מען לאזט יא אריין אויב ווילסטו אבי. אסאך האבן די שיטה. און עטס זאלט זאגן פאר ענקערע עלטערן, איר לאזט מיך נישט אריין אין הויז, איך גיי אריין אין סאקמערע, קאקמערע, יאקמערע, באקמערע בית מדרש און איך גיי אויסזאגן יעדן מענטש וואס האט מיך געפעצלט און אויסגעריבן און אויסגעלעקט און וואס איך האב אים געמוזט אויסלעקן און ווי ער האט אריינגעשטופט אין מיין אחר, עווריטינג איז גאנע בי פובליק אינפארמעישן. געפענט יעצט א וואטסעפפ גרופ. נישט געזארגט, ס'דא אסאך זענען אזוי ווי יוכבד, ס'איז נולדה בין החומות, זיי האבן אויפגעהערט אבער זיי האבן אויך געטון אלע זאכן אמאל. ס'דא אזעלכע וואס זיי קענען זיך נאך יעצט נישט אויפהערן, דעי סטיל קענט סטאפ, באט איט העז טו בי פאבליק אינפארמעישן. כ'האב יעצט געהאט איינעם דא אין ארץ ישראל, א גרויסער רב, צו כ'וואלט משדך זיין מיט זלמן לייב פיליפ, כ'ווייס נישט צו מיט א זון, צו מיט אן אייניקל, צו מיט דעם גרוש, צו דעם נישט חתן, כ'קען מיך נישט אויס, זאגט ער מיר איך וויל איר זאלט מיר זאגן פונקטליך דעם אמת, איר זענט ברוגז אויף זלמן לייבן ווייל ער האט אויף אייך אונטערגעשריבן, צו ס'איז אמת וואס איר האט געזאגט, זאג איך אים אזוי, איך וויל דיר זאגן נאכאמאל. ס'איז אמת אז זיין זיידע איז געווען א נואף, א חזיר, ער איז געגאנגען נאך געלט פאר בנות ירושלים און מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין קיין שום הויז, יעדע פרוי האט געוואוסט אז ער האט א קראנקהייט אז ער האט א פארקינסאנס דיזיז, פארקינסאנס מיינט ווען ער זעהט א שיינע פרוי לייגט ער צו די הענט צו איר, און נאכדעם איז געווען אזוי, חזקל שמס האט מיר געזאגט אז מ'טאר אים נישט לאזן גיין אין מקווה מיט קינדער ווייל ער טאטשט די קינדער, ער האט א פארקינסאנס, ווען ער שטייט לעבן א קינד הייבט ער אן אה ער טאטשט די קינד, דאס איז געווען דער זיידע. נאכדעם ר' יונה ר' זונה האט אראפגעצויגן אין חדר די קינדער אלע די הויזן וואס זיי האבן נישט געוויסט ווי מען האלט מען האט געשפיגן דארטן עס איז געווען אזוי עקלדיג זאגט ער איך זאל ברענגען עדות האב איך אים געגעבן פינף מענטשן איינער פון די עדות איז געווען ר' שמואל דוד דער אודווארער רב ער האט מיר געזאגט ער האט געוויינט איך דאווען יעצט פאר מיין טאטן איך דאווען פארן עמוד ווייל איך בין אינעם יאר און די שלעכטע געדאנקען פון די פיפיקלעך מיט די געטאטשעכצער מיט די געשטופעכצער מיט די מחילות ליגט מיר נאך יעצט אין די מחשבה איך מוז ארבעטן איך זאל נישט זיך פארקריכן. סאָו האָט ער מיר געזאָגט, זאָג איך, מיר קענט אמאָל קאָלן, ער וועט דאָך נישט וועלן זאָגן, דאָס איז זיין פּראַבלעם, נאָר ער האָט עס מיר געזאָגט. און געווענטלעך, ווען ער זאָגט, איז אַלעס רעקאָרדירט, נאָר איך דאַרף עס גיין זוכן, יעצט אַ פייל פון יאָרן. און נאָכדעם האָב איך אים געגעבן נאָך אַ פּאָר נעמען. איך האָב געזאָגט, ער איז געווען אַ חזיר מופלא, שפּעטער איז געוואָרן אַ מגיד שיעור, האָט ער אויפגעהערט די זאַכן, ווייל מיט בחורים אַזוי טאָן איינמאָל די זאַכן, אים זייער אַראָפּציען די הויזן, זאָל מען מיט אים טאָן, וואָס מען טאָר נישט. עניוועי. און נאָכדעם האָב איך אים געזאָגט, אַז זלמן לייב איז אַ חזיר, דאָס ווייס איך, פירסט הענד, ס'איז אַראָפּגעקומען, ר' משה-יאָסל שוואַרץ, דערציילט פאר רבי נתן יוסף'ן איינמאל אינדערפרי אז ער האט געטראפן. ס'איז געווען אויף די אנדערע זייט, סענסטריט האט געהאט צוויי זייטן, איינס האט געהאט א פענסטער יעדע צימער און איינס איז געווען טונקל, איז געווען חושך ואפלה, און זלמן לייב פיליפ מיט זיין שוואגער רבי לייביש טייטלבוים זענען געשטאנען און געפעצלט, און וויאזוי האט ער עס געהערט? כ'מיין דאס איז דאך א שטילע זאך, נאר ער האט געהערט אז איינער האט געגעבן א זאג, רוק דיך אריבער די מחילה אביסל ווייל כ'קום נישט אריין פונקטליך, דאס האט ער פארציילט רבי נתן יוסף'ן, האבן מיר עס אלע געהערט. יעצט ווער ס'איז געווען דער רובע און ווער ס'איז געווען דער נרבע, ווער ס'איז געווען דער פעצלער און וועם מ'האט געפעצלט, דאס האט ער אויך נישט געוואוסט ווייל די מינוט ער האט געגעבן א עפן די טיר, בום! האבן זיי זיך צעשיידט, מאז נפרדו הגויים. דאס איז עס. זאג איך אים אויף דעם ווייסן מיר אונז קלאר. זאג איך אים זאלסט וויסן ער האט נאך א ברודער דער וואס איז דער דיין ביי זלמן לייב און איז א גרויסער תלמיד חכם און קען תשובות אין די אחרונים א קיינער קען נישט אזוי ווי ער אבער מ'האט אים ארויסגעטראגן אין שאפראן אינמיטן לערנען ווייל ער האט געפעצלט קינדער סאו וויל איך דיך פרעגן וואס נאך ווילסטו וויסן? ווילסט וויסן צו דעם וואס מען טראגט ארון גייט פעצלען? קוק זיי אמאל אייבס א קינד. ער האט מעגן געווען א פרוי יא און האט איר נישט געגעבן תשמיש? ער האט געשריגן אז איך טו דאס נאר וועגן דעם ווייל איך בין הייליג. שפעטער איז מען געוואויר געווארן ער ווייקט זיך אין זיין שווער'ס אדער אין זיין עלטער שווער'ס מקווה אין מאנסי אפאר שעה יעדן פרייטאג. נו אוודאי ער קומט אהיים מיט א אויסגעקלאפטע הושענא נו ווי קען ער נאך אריינגיין אין א פרוי? און זי האט זיך געגעט פון אים. זי האט געהערט אויף מיין האטליין וואס ער טוט. צום גיין אים צו שיקן שליחים, זי האט געשיקט איר אייגענעם שוואגער, ער האט געזאגט יא ס'איז אמת ער איז א חזיר, און ביז מען האט געגעבן א גט, און ווען מען האט שוין געגעבן האט מען אים חייב געווען מיט זעקס טויזנט דאלער אלימאני ווייל ער האט א שטוב מיט קינדער, האט דער שייגעץ זלמן לייב געשריגן איך בין א רב דער התאחדות קען מיך נישט דאס מחייב זיין, האבן זיי געזאגט ניין פרוביר נישט צו באצאלן וועסטו זען, און ער האט באצאלט, און ווען דער התאחדות קומט שרייב אונטער עפעס א בריוו שרייט ער איך וויל נישט אונטערשרייבען, זיי האבן מיך באליידיגט, די שייגעץ די, די האסט מיך אויך באליידיגט, האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר פאר גארנישט. סאו עניוועי, זאג איך דעם רב זאלסט וויסן איין זאך, זיס איז א קלין פעמילי, דאונט טאטש דיס פעמילי, דעטס אלל, האט ער מיר געזאגט א שכוח, און זיי האבן געמיינט זיי האבן יעדן אויף יעדן רייטס, און אונז מיר זיצן שטיל, די זעלבע וויל איך זאגן די בחורים, איך בין אויך נישט געזעסן שטיל, איך שלאג מיך נאך היינט מיט זיי, ס'איז דא א גרושה, נישט א גרושה, ס'איז דא דער דער אלמן דער עלעגאנטער, ער קען נישט טון קיין שידוך. איך קאל אן אפ גרושות, אלמנות, חליצות, שומרות יבם שזינצא, זאג איך טאטש אים נישט, ער איז א שוויין, ער איז א מקווה שוויין. און איצעלע פימפ טרעפט מיך אמאל זאגט ער, אים האסטו באגראבן דאס מערסטע, ניין איך האב יעדן באגראבן, אזויפיל זיי האבן מיך געוואלט באגראבן פאר גארנישט. עניוועי, איז צוריק קומען דא צו אונז, קינדערלעך אז עטס וועטס ענק לאזן דעם צו זעמיר אונז פארלוירן חלילה, מער נאך אז אויב מען וועט נישט פארלירן אז מכאן אל ההווה קען מען נישט טאטשן, אבער די אלע אלטע חטאים, מען מעג דען טראסטן א רב, א רעבן, א דיין, א מגיד שיעור, א מלמד? א מגיד? פוי, ס'איז א גרויל וואסערע חזירים זיי זענען. בקיצור אונז דארף מיר מאכן א בעקפייער. ס'איז דא יעצט אין איראן, זיי שלאגן זיך מ'זאל באקומען רעכטן, מ'שיסט זיי אויס אין די גאס, זיי זאגן ס'איז א פארט פון פון פרידאם, אז נישט יעצט איז א יאר ארום וועט ווערן פרידאם, די זעלבע אויך. עטס ווילטס האבן א קלין קאמיוניטי? לאמיר זיך צאם נעמען אינאיינעם. ארויסגעבן די וואטסאפפ גרופ. יעדער זאל דארט אריינשרייבן שטיקעס גערעדט, גייט איינער יעצט איבערדרוקן? און מען גייט אויסלערנען דעם עולם אין וואסערא לאו לייף קאמיוניטי אונז האמיר געלעבט און איצט ווילן מיר עס נישט מער און איצט גייען מיר נישט אנטלויפן פון א הויז ווייל אונז זעמיר אפגעפארן חלילה ווייל דער איז א סיבה פאר איט קיינער האט נישט פיינט אידישקייט אידישקייט איז קודם כל ס'א שיינע זאך ס'א הייליגע זאך און נאכדעם האמיר אונז אריינגעלייגט אזויפיל כוחות און קויפן נאש און פאר שבת און אהער מיט אהין ס'א גאנצע זאך פארוואס זאל א קינד אוועקגיין פון אזא שיינע רעלידזשען ווייסט פארוואס ווייל מ'האט אים געפעצלט. און הי דידנט העוו הו טו טאק טו, און איך ארבעט אויכעט אז ס'זאל זיין א טעלעפאן אין יעדן קלאס, א רויטע פאון, כ'האב ענק שוין געזאגט דאס פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן, ס'האלט שוין זייער נאנט צו קרוב הדבר אז מ'זאל עס קענען דורך. עטס מיינטס אז אזוי ווי מ'האט ארויסבאגלייט זלמן לייב פיליפ'ס ברודער און פון שאפראן, עטס מיינטס אז מ'קען נישט אזוי ארויסבאגלייטן זאליקאן? זיך צאמנעמען פינף חברה וואס ער האט זיי געפעצלט דארטן אין די ישיבה אין סיגעט, זיך צאמנעמען און אים ארויסטראגן, יו וויל העוו טו גאו אוט. יעצט האבן זיי געהאט א פיקטשער ווי זיין שוואגער מיזעלס. מיזעלס איז געפארן אויף סאנז איז ער געפארן מיזעלס ער איז נישט קיין שוואגער פון זלמן לייב און זלמן לייב איז אים א פעטער ס'איז איידעם ביי בארבער ער איז געפארן אויף סאנז איז ער געפארן דו משוגענער דו ער האט דא אין קווינס געוואלט זינדיגן מיט אן אשת איש און טאמער ווען איינער האלט שוין ביי דעם האט ער שוין מסתם געכאפט אפאר ווייל ער האט געהאט אנגעגרייט א טעקסי און ער האט געהאט א האטעל ער האט אלעס געוויסט. דאס זענען די מיזעלס, רחמנא לצלן, און דאס זענען היינטיגע רבנים, מ'האט די גרעסטע שול צו די צווייטע גרעסטע שול אין מאנרא, דעטס וואטס גאוינג אן, און ווער זיין קאמפעטישן איז, איז פונקט אזוי שלעכט ווי ער, ס'איז מענדעלע אמסטערדאמער, מענדעלע חזר, מענדעלע וואס האט געטאטשט די אייגענע תלמידים אין אנטווערפן, ענד דעי קלאוזד הים אפ. סאו יעצט די מיזעלס וויל איך דיך פרעגן א קשיא. מילא די אנדערע וואס זיי פארן, און זיי פארן אויף קברי צדיקים אין ליזענסק, און זיי פארן אין ראפשיץ, און זיי פארן אין אוקריינע, זיי ווילן אויסטעסטן אלע גויטעס ווער ס'איז א בעסערע גויטע, מיט וועם מ'האט געמאכט א בעסערן און גליקליכן זנות פראגראם. אבער דו, דו קענסט דאך דאס האבן דא אין קווינס, און דו קענסט האבן אידישע טעכטער. זאלסט נישט קריגן עידס, ווי הערשי ברייער זאגט פאר וואס איך גיי מיט בחורים מיט יונגלעך ווייל מיט גויטעס האב איך מורא כ'וועל קריגן עידס, איך האב אים געגעבן אן עצה גיי מיט גויטעס זאגט ער איך האב מורא כ'וועל קריגן עידס, סאו וויל איך דיך פרעגן, אזא מענטש ווי דו וואס דארפסטו אויסגעבן שווערע טויזענטער צו פארן אויף סאנז, וואס האסטו פון די אלע זאכן, וויי מאך עס דא אין קווינס איז העלפט די געלט, א דריטל געלט, צו גארנישט די געלט. יעצט ס'איז געשטארבן ברוך דיין אמת'ע רב הגאון הצדיק ר' יעקב יהודה פאללאק. ניק. דער איז געווען דער בעל מכשיר אויף די בהמות. איך האב אים שוין געהאט אויפן האטליין אפאר וואכן צוריק, אז ס'האט מיר דערציילט א שוחט אז ער איז געקומען, ער זיצט זיך דארטן אין זיין שטיבל און ער לערנט און קוקט אריין אין א ספר, ער איז בכלל נישט ביי די בהמות. דער אמת'ער משגיח איז דער שוחט, ער טוט וואס ער וויל. ער הייסט דער דובענקער רבי. כ'האב געוואלט בעטן, ווען ס'פאלט אויס אזא דיין און ער שטארבט אפ, אפשר איז די צייט מ'זאל זיך איבער קלערן אז מ'זאל ברענגען א מומחה און מ'זאל פארגעסן פון די אלע גארבידזש, חזקל רויט איז שוין אויכעט א איד נאך א הארץ אטאק גייט אויכעט באלד אפשטארבן, ער זיצט אין מירון און געבט א הכשר אויף די שחיטה, דעמאלטס האט ער אויפגעלעבט ווען ער איז אריין אין די טרייפענע פלייש. רבותי, לאמיר נישט פייטן די רבנים, אונז וויל מיר אריינשטעלן א רב וואס ער איז ערנסט, און וואס ער ווייסט וואס ער טוט, און אויב מען קען נישט צוגעבן צו עסן פאר יעדן, לאמיר אפטיילן די שלאכט שטיבל, ס'וועט זיין די פרומע בית השחיטה און די נארמאלע בית השחיטה, מענטשן צאלן אזויפיל געלט פאר הכשר און מען זיצט און מען פרעסט טרייפות, מ'האלט אין איין כאפן, און אין ארץ ישראל וואס דא טוט זיך, ס'איז אנבעליוועבל, אה דער העז טו בי א סיסטעם, ביקאוז די וועי איטס נאו, לאז מיר אונז איבער פאר אונזערע קינדער נבילות און טרייפות צו עסן, מ'לאזט נישט איבער קיין טראפ כשר פלייש. און וואס איז מען ענטפערן פארן אייבערשטן? האסט נישט געלערנט, האסט נישט געהאט חשק, האסט נישט געדאוונט, ביסט געווען צו מיד, אבער פארוואס האסטו נישט איבערגעלאזט כשר'ס צו עסן, דאס איז דאך א תאווה, עסן, מען עסט, א מחיה, פארוואס האט עטץ נישט געטון אין דעם? מ'וואלט אמאל מורא געהאט פאר מאפיא, היינט איז נישט דא קיין מאפיא, יעדער מענטש איז היינט א מאפיא, מ'האט מיך געסטראשעט, מ'האט געזאגט די מאפיא וועט דיך שיסן, דעמאלטס מיטן זשופניק'ס שוץ מיט אנדערע האב איך געזאגט, העי איך בין אויך א מאפיא, דו קענסט מיך נישט, איך לייג אריין די הענט אין מיין הויזן טאש, שיס איך דיך אין קאפ אריין. זיי אלע אוועק געלאפן איז וועגן דעם זאג איך רבותי אונז מוז מען פארעכטן יעצט ביז יעצט האט מען נישט געקענט מאכן דעם די בענקער אויס רוף ער האט דאך א חזקה חזקה שיש בו טענה ער געט דאך שוין אונז צו עסן טרייפן פלייש אזוי פיל יארן מיט וואסערע א רעכט האמער אונז אים אוועק צו שיקן? ער דינט דאך די אינטערעסט סיי פונעם באלעבאס און סיי פון די פאבליק אבער יעצט אז דער אייבערשטער האט אים אהיים גענומען. דארף מען זעהן מאכן א תיקון, און די זעלבע אויך אסתר רוט איז שוין אלט און קראנק, האט שוין צוטון מיטן הארץ, דארף מען נעמען די אלע הכשרים ריווייזן און זעהן הו איז ביהיינד דיס, און וויפיל מאל א טאג קומט אריין א משגיח צו ער איז אן עומד על גבו צו ער זיצט אין שלאכט שטיבל, מיר האבן געזאגט שחטים זיי האבן מיר פארציילט ערנסטע קאמפלעינטס וואס ער האט געטון איז. ער האט ווייטער געזעסן און געלערנט אין זיין שלאכט שטיבל, ס'הייסט ער האט דארטן אזא אפיס, און אויף דעם דארף ער דאך נישט צאלן קיין געלט, ער לערנט דאך אין ווילימסבורג אויך. און ס'האמיר א כלל אז אין קטיגור נעשה סניגור, און ס'דא אין דעם א גאנצע אריכות, עבודה פנים צו עבודת חיצון, ווייל ס'אויב עבודת פנים איז עס נישט געווען אנגענומען אבער אינדרויסן יא, ס'איז דא אין דעם, כ'גיי נישט יעצט אריין. ווייל דעטס נאט די אישו. ס'איז דא נאך א פסוק מרשעים יצא רשע, זלמן לייב זאליקא, א רשע מרושע זיצט אין ערכאות, א א אן אונטערשרייבער, ווען איינער פרעגט וואס זענען זיינע קרעדענשעלס זאגט ער קען אונטערשרייבן אויף מענטשן, און דער קאטלער דאך דער זעלבער רשע, האט איבערגעלאזט א ווייב געשמאכט יארן לאנג, בקיצור זעלבע רשעים אלע, און נאכדעם איז דא ר' דוד פיינשטיין. איך האלט אז ער האט פשוט ער איז אריינגעפאלן, מען האט אים אריינגעשלעפט, אדער האט מען אים צוגעזאגט אזוינפיל געלט אז ס'האט זיך אים געלוינט, ווייל ער האט יא געהאט גראדע א גוטן נאמען. עניוועי, איך האב ענק געזאגט דעמאלטס, איך בין דא געגאנגען, איך האב מיך אינטערעסירט וואס געשעהט מיט די אלע קינדער וואס מען ברענגט דא ארויף, כ'האב מיך אינטערעסירט, איך בין געוואויר געווארן אז נאך אין עירפארט, כ'בין געווען אמאל אין עירפארט, אנגעקומען א גרופע, אלע האבן זיי געזאגט לצבא, פארוואס דארט איז דא מיידלעך, דארט איז דא א פאך, דארט. ווערסט א מענטש, א חפצא. האלטסט א לאנד. און איך האב עס דעמאלטס געשריגן, קיינער זאל נישט געבן קיין געלט. און מענטשן האבן אנגעקאלט און האבן געמאכט א גאנצע זאך. האב איך יעדן געזאגט, הער אויס, איך קען נישט די אלע העכערע זאכן, איך קען דא אויף די וועלט. איך גיי צו צו די בחורים און איך פרעג זיי. איך האב געמאכט דא ביי די ספרדים לעבן א פלאץ וואס דאס קומען ארויף די אלע ספרדים פון. פון פרענדס, כ'האב זיי געפרעגט, דא דא האולי לענד ס'איז דא אסאך דעוועלאפמענטס, איך אליינס בוי פאר ספרדים יעצט א שיינע מקווה, כ'האב זיי געפרעגט וואס געשעט מיט די אלע אינגלעך מיידלעך, זאגן זיי אהה כולם הולכים לצבא, כ'הער ס'איז דא עפעס דריי ישיבות וואס האט יעדער האט באקומען עפעס צען טויזענט דאלער פון דעם געלט, ווייל מער האט מען נישט אנגענומען, און יעצט האט זיך געכאפט דער גביר וועם מ'האט פארקויפט דעם ביל אוו גודס אז ס'טויג עפעס נישט, מ'האט ער האט זיך געכאפט ער האט אנגעהויבן צו ליינען די צייטונגען. עס קומען ארויס יעצט די סטאטיסטיקס אז קיינער איז נישט געגאנגען אין די ישיבות, נאר אפשר אפאר, אז דריי ישיבות האבן באקומען צען טויזנט דאלער יעדער, אויף דעם האט מען נישט געדארפט רעיזן מיליאנען דאלער, נאר וואס, מרשעים יצא רשע, אהרן קאטלער'ס אייניקל איז א רשע, מלכיאל, און הע משה טעראריסט מיטן שותף זיינעם זאלי קאן זענען רשעים ארורים.

נישט. ס'הייסט, גיי הייב אן מיטן גערער רבי, זיי שלינגען דיך איין פאר פרישטיג. דאס איז די קאראפשן וואטס גאוינג אן, און דער עולם גלייבט עס נאך. כ'האב היינט ארויפגעלייגט איך וויל מאכן א גרויסן מגבית, ווייל ס'איז דא א בחור וואס איז געפארן זיבעציג אכציג מייל א שעה אויפן טראוועי, פאליס איז אים נאכגעפארן, האט זיך נישט אפגעשטעלט, ביז אין סוף האט ער געמאכט אן עקסידענט און מ'האט אים געקייטלט. האב איך געזאגט, רבותי, מ'דארף מאכן אן אפיעל. וואס מיינסטו, מ'האט געקאלט צוויי סאטמאר עסקנים, דו זאלסט נישט מאכן קיין אפיעלס, דאס געהער פאר אונז, דאס איז אונזער פרנסה. ס'איז א סעד דזשאוק. כ'האב מיך געמאכט ווי איך וויין, איך האב נאר געזאגט ס'איז א סעד דזשאוק, איך האלט ביים מאכן א אפיעל אז א מענטש זאל זיצן. איז דא איז געווען צוויי זאכן, קודם אז מ'האט צוגענומען געלט פון גרויסע גבירים, מ'האט דאס אויסגעפאפט יענעמ'ס געלט, צווייטנס מ'האט נישט פלאצירט די קינדער אויף א סעיף פלאץ ווי זיי זאלן קענען האבן א אידישן חינוך, וואלט דאך שוין פראנקרייך געווען פונקט אזוי גוט, האט ער דאס געשריגן. כ'האב אייך פארציילט פאריגע וואך, ס'איז געווען דא א איד וואס האט געזאגט, כ'קען יעצט נישט רעדן מיט דיר, ס'איז פרייטאג, איך דארף גיין געבן קוגל מיט טשאלנט און אנגרייטן פאר עפעס א סעמינאר וואס מ'האט געברענגט פון פראנקרייך. גלייך. יא, דו ווייסט נישט חינוך, חינוך, חינוך. זאג איך, כ'מוז דיך עפעס פרעגן. איך וועל דיך פרעגן עפעס. קוק מיך אן. וויפיל דארף דויערן אז איך זאל ברענגען א מיידל אונטער מיין ארעם פון די סעמינאר און וואקן מיט איר? טראכט ער אפאר מינוט און ער זאגט, איך מיין אז נישט צו לאנג ווייל ס'איז נישט דא קיין השגחה דארטן. מ'נעמט ארויס קינדערלעך אליינס און קינדער, איינער פירט אפ דעם אנדערן און יעדער פארדרייט יענעם א קאפ און קיינער האט נישט קיין חינוך. קינדער דארפן האבן עלטערן. זאגט ער, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איך מיין ס'וועט נישט געדויערן לאנג, איך מיין אז אין דריי טאג קענסטו האבן א מיידל אונטער די ארעם פון דעם סעמינאר וואס מ'האט ארויפגעברענגט די מיידלעך אליין, און ער זאגט מיר איך גיי טאקע זען אז מ'זאל עס אדער פארבעסערן אדער איך האב נישט דערמיט קיין שייכות. ווי לאנג האט גענומען אז דער חזר נחמיה זאל האבן פערצן פופצן בת רחל מיידלעך און אנשוואנגערן איין מיידל ביי עקסידענט, און ס'איז געווען פון סאטמאר אן ענדליכע מנהלת, כ'האב עס געהערט אין קאורט, וואס איז געקומען באקוקן אפארטמענט עף און דזשי, ער האט צוויי אפארטמענטס, אויס, און זי האט געזאגט ס'איז אלעס אקעי, זי האט אקעי'ד אז אזוי מעג מען לערנען מיט מיידלעך, ווייל זיין ווייב האט געהאט אן אפארטמענט לעבן דעם, וואט א דזשאוק, און די טיר איז געווען צוגעשפארט, ווען די מנהלת איז געקומען איז אויך די טיר געווען צוגעשפארט, אזוי האט מען געזאגט אין קאורט. אז דו נעמסט א מיידל אוועק פון עלטערן און זי איז דא אליינס, און דא איז אן ערות הארץ, סאו וואט דו יו עקספעקט? יו קענט עקספעקט טו מאטש גוד. און די אלע מנהלים דא האט מען שוין געכאפט, זיי האבן שוין אלע געהאט צוטון מיט מיידלעך, מען האט זיי איינגעזעצט, מען האט זיי געמאכט אויס מנהלים, שוין איך האב הנאה. זאלי קאן, האסט געמיינט האסט זיך ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רבינ'ס בענקל וועסט קענען טון וואס דו ווילסט? ס'נעמט נאר צייט. דעי'ר קעטשינג אפ וויט יו, די סיסטעם איז קעטשינג אפ, דו קאראפטעד שייגעץ, דו מנוול, דו סעקס פריק, דו האסט געהאט ווערצבערגער האסטו געהאט, און נאך אנדערע בוי פרענדס, און דו ווילסט האסט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין האסטו א פראבלעם, וואס? ס'איז דא וואס זיי האלטן אז נחום ראזענבערג איז א טאטאלער משוגענער, ס'איז דא וואס זיי האלטן אזוי, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ער איז א נארמאלער מענטש, בקיצור ס'איז דא א מחלוקת הפוסקים. וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס כ'האב יעצט געהאט, איך גיי דא אין מאה שערים איך טרעף דא אן אלטן איד אן אמעריקאנער אלטער פריינד, נישט אלט ער איז מסתם יונגער פון מיר, און איך זעה ער רעדט דא מיט זיין טאכטער, און כ'גיי צו אים צו און איך גיב אים א פרעג, זאג מיר דיין טאכטער גייט דא אין עפעס א סעמינערי? זאגט ער יא, פון וואנעט ווייסטו? זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן. אז דו ווילסט זאלסט שעפן נחת פון איר, נעם זי אהיים, שיק זי ארבעטן, ווייל אין סעמינאר רעיפט מען אלע מיידלעך, ענד איי דזשאסט וואלקט אףף. דער איד הייבט מיר אן נאכצולויפן, רב איד, רב איד, זאג איך, רב איד, איי דאנט וואנט טו סאונד לייק א בראוקן רעקארד פלעיער, נאר דיין טאכטער איז דא אונטער אויספיסעס אוו אפאר חזירים, ענד איף שי קאמס האום א בעולת בעל, דאנט בי ענגרי, ביקאוז דו האסט זי דא געשיקט אן השגחה, ענד איך לויף ווייטער, ענד ער לויפט מיר נאך, ער זאגט איר ווייסט ס'איז דא איינער נחום ראזענבערג וואס רעדט אזוי ווי איר, זאג איך אים. יו שוד בי העפי טו מיט הים, איי'ם נחום ראזענבערג. זאגט ער, איך גלייב נישט איר זענט דאס. זאגט ער, לאמיך אייך עפעס זאגן, איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט. און ער זאגט מיר נאך מער, מיין טאכטער פארציילט מיר וויפיל נסיונות די מיידלעך גייען דא דורך, איי וואודענט ביליוו איט. סיי פון די סקול, סיי פון די איינגעשטעלטע, סיי פון די שכנים. ס'איז דא א מיידל סקול, איז אלע אזוי ווי מ'טראגט ארויס א צואה אין די גאס אדער האניג. אַלע בינען קומען אַרום. יוי, טוט זיך, זאָגט ער, יוי, פֿאַרצײלט ער מיר. פֿרעג איך אים, פֿאַר וואָס האַלטסטו דאָ דײַן טאָכטער? זאָגט ער, איר ווייסט, איך הער אײַך אויס. איר האַלט דאָך אין איין זאָגן. וואָס זאָגט איר? איר זאָגט, ווי לאַנג איר האָט נאָך אַ השפּעה אויף אײַער זון, זאָלט איר טאָן עפּעס. טאָמער האָט איר נישט קיין השפּעה, קען מען גאָרנישט טאָן. דאָס זעלבע איז מיט דער טאָכטער. ווי לאַנג אונדז האָבן מיר אַ השפּעה, קען מיר טאָן. די מינוט אונדז פֿאַרלירן מיר די השפּעה, קען מען גאָרנישט טאָן. פֿרעג איך אים, ווי אַזוי פֿאַרלירט מען די. שפעה? זאגט ער זייער סימפל, מען שיקט זי אריין אין סקול, און אין סקול האבן די חבר'טעס די גרעסטע השפעה, עלטערן האבן נישט קיין השפעה, עלטערן זענען נאר דא, וויאזוי זאגט ער דארטן, ער האט א נייע ארגענעזעישן, א טאטע איז א טאטע, איך וויל דיר זאגן, איך האב געמאכט אמאל א ניגון אויף דעם, ווייל א טאטע. פינקי וועבער האט געזינגען ווייל א טאטע א טאטע איז דאך א טאטע בכל עת ובכל שעת איך זינג עס אויכעט איך זינג אביסל אנדערש ווייל א טאטע ווייל אוואדע א טאטע איז דאך א שמאטע בכל עת ובכל שעת דעטס אלל ווי'ר היער טו פעי די בילס טו רעיז די טשילדרען און צו האלטן דאס וואס דאס מויל פארמאכט. וואס די קינדער זאגן מוז מיר אונז פאלגן, אזוי זאגן אלע היינטיגע מחנכים. זיי זאגן אז די קינד קומט אהיים און ער זאגט איך וויל טשענדזשען מיין רעלידזשען, מוזטו מיטגיין. די קינד קומט אהיים איך וויל טשענדזשען מיין סעקס, מיט אנדערע ווערטער איך בין א מיידל איך וויל ווערן א יונגל, מוזטו מיטגיין. און אז איך בין א יונגל איך וויל ווערן א מיידל, מוזטו אויך מיטגיין. יו העוו נאו סעי, נאן וואטסאועווער, דו מוזט דיך לאזן וואס די קינדער ווילן, קינדער קומען אהיים איך וויל גיין אין אן אנדערע סקול, די מער מעיק שור יו סענד דעם אין דיפרענט סקול, ווייל זיי האבן דיר אנטוהן אזאלעכע צרות אין די סקול אז מען עס ארויסווארפט, ס'וועט זיין א שאנדע. דאס זאגט ער, איר אליינס זאגט דאך ווי לאנג מען האט א השפעה איז גוט, און וואנס יו לוז דעט, דעטס די ענד, סאו רבותי אונז האמיר נישט קיין השפעה, אזוי זאגט מיר דער איד, איך האב נישט קיין שום השפעה. דאָרט האָב איך געזאָגט, פֿופֿצן מיידלעך פֿאָרן, פֿאָר איך אויך. וואָרסט איף שי וואָלט אַ מעיד אַ פֿייט און וואָלט איך סעד נאָו וואָלט געווען נאָך אַרגער. און שוין, דאָס איז עס. אויב בין איך משוגע צי נישט, כ'וויל פֿרעגן דעם עולם? איך גיי צו צו אַ פֿרעמדן ייִד, איך קען אים נישט. כ'האָב געוואָלט זאָגן, ביסט משוגע? האַלטסט וואָס דײַן טאָכטער, קוק וואָס די אַלע פּרינציפּלס האָבן אָפּגעטאָן פֿאַר די ייִדישע טעכטער? שוין, יעצט לאָמיר גיין ווײַטער. יעצט האָב איך געוואָלט זאָגן פֿאַרן עולם אַ אינטערעסאַנטע זאַך. כ'באַקום דאָך, ברוך-השם, אַזוי פֿיל קאָמפּלימענטס אויף די מלחמה פֿון טאָטשן קינדער, ווײַל מען לאָזט נישט טאָטשן מער. און אויך אז ישיבות טראכטן דריימאל פאר זיי ווארפן ארויס א בחור ווייל ווען יענער קומט צו מיר פארלירט ער די לאנטש און די קאלעדזש, אוטריטש פראגרעמס. איים היר פאר ביזנעס, איים נאט היר טו פלעי אראונד, פאר ביזנעס מיין איך נישט פאר געלט, פאר ביזנעס מיין איך אז קינדער זאלן האבן ווי צו גיין אין חדר און אין די סקולס, די גאווערמענט צאלט פאר דעם. עניוועי, איז קאלט מיך איינער יעצט אן, הרב נחום איר האט געזאגט מורא'דיגע שיינע דרשות וועגן בין איש לאשתו, און מ'דארף זייער אסאך מעורר זיין וועגן די אלע מענטשן, זיי זענען גוט מאכערס, זיי הייסן עסקנים, זיי הייסן סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס. דארף מען זייער זייער שטארק וואטשן ווי מען גייט, צו וועם מען גייט, ווען מען גייט. וועל איך זאגן א כלל, אלע סייקייעטריסט פעלט א שרויף, ווייל נאך אפאר יאר ווערן זיי אויך משוגע, און אז זיי גייען אריין אין די פאך זענען זיי שוין משוגע. די זעלבע מיט סייקאלעדזשיסטס, ווען זיי גייען אריין ארויס צו העלפן קינדער איז איין זאך, זיי גייען אריין בין איש לאשתו, מישן זיך אריין אין בעדרום ביי יענעם, דער איז א חולה רוח. איך וויל טאקע רעדן אביסל וועגן דעם ענין. קודם כל זאלסטו וויסן אז מען דארף גיין נאר צו א לייסענסד, ווייל די אנלייסענסד חברה די מאכן דיך א חורבן, זיי ווייסן דאך נישט וואס טוט זיך מיט זיך. ס'איז געווען דער שטיינהארטער, און ס'איז געווען דער וואס איז געקומען פון אנטווערפן, כ'געדענק נישט זיין נאמען אפילו שוין היינט, ער טוט שוין נישט די זאכן, בעלז האט איהם געזאגט זיי מוט. אז זאלסט וויסן אונז ווייס מיר, אונז האלט מיר אז נחום זאגט נישט קיין ליגנט. זיי האבן זיך נאכגעפרעגט פונקטליך, ווייל איך האב געהאט דא א רב, א רב וואס מ'איז געקומען צו אים וואס ער האט גע'פסק'נט אז ס'איז אסור על הבעל אויף אפאר חברה, און איך האב עס געזאגט, איך האב געגעבן דעם נאמען פונעם רב, האט בעלז געוואלט וויסן צו דאס איז אמת צו דאס איז שקר, האבן זיי געזאגט אונז ווייס מיר, קיין ליגנט זאגט ער נישט, ער האט נישט קיין ריזן צו זאגן ליגנט, ער האט נעבעך אזויפיל אמת אז ס'איז א שאד ער זאל דארפן אנהייבן מיט ליגנט, און זיי האבן זיך נאכגעפרעגט און זיי האבן אים געזאגט אז דו וועסט נאכאמאל פארן אויף אמעריקע, וועט דיך נחום ראזענבערג איינזעצן. ס'איז דא גענוג פרויען וואס זענען גרייט צו קומען זאגן עדות. חוץ אז זיי קאנטראלן אים דארט און זיי לאזן אים נישט ארויספארן. חתונה געמאכט א קינד אין מאנטריאל האט ער חתונה געמאכט א קינד און עט די ענד אוו די דעי איז ער נישט אריינגעפארן אויף ניו יארק צו זיינע גוירלפרענדס ווייל ער ווייסט אז ער איז אויף צרות. איז למעשה ער אליינס האט געוואוינט מיט די פרוי און די וואס זענען געקומען מיט פראבלעמס האט ער געוואוינט מיט זיי, זיי זענען נישט אינטערעסירט מיט דיין וואוינען, זיי זענען אינטערעסירט ווייל זיי האבן געמיינט עס צו קענען העלפן. אדער איז דא אפאר פרויען וואס האבן נישט קיין מאן קענען באשטיין אביסל צו האבן סעקס מיט א פרעמדן פון אוט אוו טאון. און היינט דאווענט ער אין בעסמעדריש אויבן אן הער איך א בעל תשובה. און די זעלבע איז מיט אפאר אנדערע אויכעט, ס'איז געווען דא איינער שטיינהארטער. וואס דער בעלזער רב, דער היינטיגער בעלזער רב האט געשיקט צו אים. נאך מער, איינער האט מיר געזאגט ער האט אמאל געטראפן דעם רבינ'ס זון, דעם רב'ס זון, ער הייסט אהרן מרדכי, ער האט זיך אויך געהיילט ביי אים, און מען האט אים יעצט געטראפן אז ער האט געטאטשט בחורים אין א ישיבה, קודם געזאגט ס'איז ליגנט, ס'איז אהער, ס'איז אהין, זיי האבן געהייסן מיין משפחה זאל מיך אפקאלן, ס'איז שקר, ס'איז שקר, האב איך געזאגט אזוי, איך האב נישט מחדש געווען די סוגיא, מען האט אים אויפגעפיקט, סאו גיי רעד צום צייטונג, יא אבער זיי ווילן נישט אז איך, ווייל איך האב דאך מיין היימישן עולם, פארן צייטונג האט מען נישט קיין מורא ווייל ביי אונז ליינט מען נישט קיין צייטונג. ס'וואלט מען טאקע יא געדארפט אנהייבן צו ליינען דעם צייטונג, אז מ'האט מורא פון מיין האף, אז איך זאג זאגט ער זאג איך פייף ענק אן, ער איז אין צייטונג, אז איינער העט מיך סוען, וועל איך ארויסנעמען דעם צייטונג, דעטס אלל איים וואריד אבאוט, האט מען מוז מאכן א פירסום, סאו בקיצור. ער האט שוין גרעדזשועטעד די סקול ווי אלע מחנכים גרעדזשועטן, דאס מיינט ער איז שוין געווען אין תפיסה אויך, ווייל ליידער האבן זיך אלע געטאטשט קינדער, און ער איז שוין ארויס, ער איז שוין דורך דעם סיסטעם, יעצט דארף ער באצאלן גרויס געלט פאר די קינדער. פיצויים פיצויים פיצויים עניוועי פארשטיי ס'איז די שענסטע נעמען נעבעך ווי און האו דיד ווי גאו ראנג און דאס האבן אונז געוואלט באהאלטן און איך האב זיי געזאגט איך האב ענק אלע אינדרערד אבער קינדערלעך טייערע אויב עטס האטס א פראבלעם די ערשטע זאך מוז מען גיין צו א איד ווייל די גוי העט דיר אנהייבן מסביר צו זיין אז דו ביסט א יונגעל ביסט נישט קיין מיידל אפילו און ער העט דיר מסביר זיין אז נישט דיין מאן דארף מיט דיר וואוינען נאר דו דארפסט גאר וואוינען מיט דיין מאן קענסט דאך די אלע סיקאוס. ס'איז דא זייער א שיינע מאווי וואס איז געווען אויף די אלע וואטסעפס, ווי די פרינציפעל אליינס האט געזאגט פאר די פרוי, פאר די מעט טיטשער, אז דו באליידיגסט דאס קינד, ווייל דאס קינד האט געזאגט צוויי און צוויי איז צוויי און צוואַנציק, באליידיגסטו דאס קינד און דו מוזט אים לאזן לעבן מיט זיין טעות, דאס איז די נייע שיטה, די נייע שיטה וויאזוי מען איז מגדל היינט קינדער מיט. פאלש מיט ליגנט. סאפי האט נישט געזען אז. יעצט די סוף איז געווען אזוי, די פרינציפעל האט איר געדארפט באצאלן, ער האט איר געפייערט, און ער האט איר געדארפט באצאלן פאר צוויי פיריעדס, פאר צוויי חדשים צו וויפיל, בקיצור רעכנט ער ארויס אין פאבליק אז איך בין דיר שולדיג, ער זאגט צוויי טויזנט בין איך שולדיג פאר דעם חודש און צוויי טויזנט פאר דעם, איז צוזאמען איז עס פיר טויזנט, בקיצור זאגט זי הויעך נעמט זי זיך שרייען דו האסט דאך טועה געווען, דו דארפסט מיר געבן צוויי און צוואנציג טויזנט. פארשטייסט? און ממילא איז ער אויך געפאלן אויף די נאז. עניוועי, ס'איז א גוטע מוסר השכל. און עס דארף מען וויסן, קודם דארף מען גיין צו א איד, און א מאן זאל גיין צו א מאן, און א פרוי צו א פרוי, און אויב מען דארף זאל מען גיין אינאיינעם, און טאמער נישט זאל מען גיין עקסטער, מען זאל נישט גיין אייביג אינאיינעם, ווייל מען קען נישט אייביג ארויסזאגן וואס מען האט טענות איינער אויפן צווייטן, און ער מוז האבן לייסענס, ביקאוז איף הי מעסעס אפ, איף יו פיינד הים דעט ער טוט א זאך וואס דאס איז דאבל קראסינג, קען ער גיין אין דזשעיל אדער פארלירן די לייסענס. און אפילו ווען ס'גייט א מאן צו א מאן און א פרוי צו א פרוי, זאל אויך זיין די טיר אפן, איך האב ענק שוין היינט געזאגט, איסור יחוד איז היינט מיט יעדן, מיט א גערילע, איינער האט יעצט באקומען עפעס א פאר יאר תפיסה, ער געוואוינט מיט א גערילע, די גערילע קען דאך אים נאך צערייסן, גאנגען האבן סעקס מיט א גערילע, ער מוז זיין א זייער זייער א קראנקער זכר, מען טאר קיינמאל נישט זיצן אליינס מיט קיין שום סייקייטריסט, סייקאלעדזשיסט, ס'מוז דארטן זיצן נאך, נאך איינער, א סעקרעטערי. אינדרויסן מיט אן אפענע טיר, אדער ס'זאל סתם זיין אן אפענע טיר. יו קענט טראסט עניבאדי טודעי. יענער זעט דו האסט פראבלעמס, און ער הערט אויס די אלע סעקשועל מעשות, איז וואס געשעהט צום סוף? ער ווערט הארני און דעטס איט, יור פינישד. און וועגן דעם זאג איך ענק, עטס זאלטס זייער שטארק וואטשן צו וועם מ'גייט. יעצט איז דא זייער אסאך ארגענעזעישאנס וואס זענען פרא מען, ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס זענען פרא ווימען. מען דארף זיך נאכפרעגן פאר מען גייט צו דעם. דא למשל אן ארגענעזעישאן וואס א אינגערמאן האט געוויינט צו מיר, האט מיר פארציילט אז ער איז געגאנגען, נישט געוויסט אז זיי זענען פרא ווימען, און זיי האבן אים אזוי צו צושטערט זיין לעבן, ער איז געגאנגען פאר קלייניקייטן, און דאן האט זי אנגעהויבן, יו נאו יור האסבענד איז אביוזינג יו מיט אהער מיט אהין, האט זי געזאגט אזוי, וועדער איטס טרו אר נאט איז אירעלעווענט, כ'האב צוויי קינדער וואס זיי שטייען יעצט ביי שידוכים, איף איים גאנע סעפערעיט אל די וואורס דעי גאנע גאו באוט.

און יעצט רייסט זי זיך ביים קאפ, זי פרעגט וויאזוי האב איך געטון אזא נארישקייט צו פאלגן א פרעמדע פרוי וואס האט זיך נישט געפלאגט מיט מיינע קינדער, נאר מיין מאן וואס האט זיי אויסגעהאלטן מיט דרך כבוד, האו דיד איי דא סאטש א סילי טינג? אבער יעצט קען מען נישט צוריק דרייען דעם זייגער, איך האב שוין גערעדט צו דעם אינגערמאן אפאר מאל אפשר קען מען צוריק דרייען דעם זייגער, זאגן זיי יא, מיך מיט מיין ווייב וואלט מען געקענט צוריק דרייען, אבער וואס האב איך דערפון אז די קינדער זענען געווארן גוים גמורים, כ'קען גארנישט טון יעצט, זיי זענען ממש ביי דעם צוואנציג און איין און צוואנציגסטן יאר. און יענע פרוי די סייקיאלעדזשיסט זי געטס הער האנדרעד און פיפטי צו טו האנדערט דאלערס עווערי וויק פראם די וויזיט און דעטס אלל שי'ס וואריד אבאוט און וועגן דעם דרייען זיי דאס אן. וועגן דעם טענה איך די בעסטע סייקיאלעדזשיסט און סייקיאטריסט זענען גוטע ידידים. גוטע ידידים. ס'נאר דא איין זאך אז טאמער איז די פרוי קראנק אדער די מאן איז קראנק און מ'דארף האבן מעדיקעישן דאס קען קיין ידיד נישט געבן, צו דעם דארף מען גיין צו א סייקיאטריסט, א געהעריגן דאקטער, נעמען מעדיקעישנס, צו סטרעיטן אוט די ניטי גריטיס. דארף מען גיין צו ידידים. און ווילאנג עטס וועטס דאס נישט פארשטיין, לעבט עטס אין א גרויסן טעות. ער איז א סייקאלעדזשיסט, צו ער איז א איד צו א גוי, צו די שלום בית מאכערס זאכן, שמואל פריד ימח שמו, צו די אלע אנדערע רשעים ימח שמם יצא לפימפ, צו זלמן גראס ימח שמו וזכרו עס זאל נישט בלייבן פון אים א שערה תפלת. די אלע שקצים דער היער דזשאסט טו סאק די מאני אוט טו בערי יו, אדער דעם האזבענד צו וועמען זיי. וועמען זיי טוען רעפריזענטן. שמואל פריד איז אזא פראסטעטוט, ער האט באגראבן ר' מעכל לעבאוויטש, אים מיט אלע זיינע קינדער נאמען, און נאך געכאפט א קינד פון דארט, ווייל ער האט געוואוסט קיינער וויל נישט קיין פריד. די אנדערע מיידלעך האט ער דא חתונה געמאכט אין ארץ ישראל, די זוהן אויך חתונה געמאכט צו עפעס איינעם וואס ער פירט א גאנצע א מיידל סקול, און זי איז נאך געקומען טעסטעפייען דעמאלטס ווען אונז האב מיר געזאגט פאר די מייזעלס דעט איף יו דאנט גיוו אפ יור דזשאב יור גאוינג אין דזשעיל, ווייל אונז האמיר גענוג וואס זיי קומען אויך עדות זאגן. איז ער געגאנגען און האט אויפגעגעבן. כאטשיג זי, די שיקסע, די שמואל פריד'ס מכשפה, די זונה, די בת הנידה, די בת הממזר, הו וואטעווער הער נעים איז, די שיקסע איז דאך געקומען, זי האט זיך גענומען שלאגן אז דער פרינציפעל מייזל איז א צדיק, ער איז ערליך, אבער אונז האב מיר נישט גערעדט מיט איר, ביי אונז איז זי א אויסוואורף, זי איז א פריד, סקאם אף די ערט, גארביטש. אונז האב מיר געזאגט פאר די מייזלס.

דזשאסט דידנט העלפ עניטינג קאוז ווי ווארנט גאנא גאו פאר אלל דיס, אונז האבן נישט קיין מורא געהאט פאר שמואל פריד אויך נישט. אונז האבן נישט קיין מורא פאר די אלע סאקמערע קאקמערע שקצים. ס'איז א נו שעריף אין טאון היינט. ער איז אויס. ער האט גארנישט מער מיט די מיידלעך. און טאמער נישט, ער ווייסט. דעי קעטש הים וואנס אן די פרעמיסעס אר טאלקינג טא א גירל, אדער רופן א מיידל צו זיך אין שטוב, הי גאוס טא דזשעיל. און דא אין ארץ ישראל געט מען ל"ע לאורך ימים. דא געט מען לייף לאנג אזוי, צען יאר, פופצן יאר, צוואנציג יאר, געגעבן א איד. אין מאקלעוו אין מאקלעוו האט מען געגעבן זיבעצן יאר די מחותן פונעם סטייפלער פונעם רב קניבסקי, זיבעצן יאר, און אין אמת'ן איז זיך אים געקומען אכצן יאר, נאר מען האט אים געגעבן א דיסקאונט א יאר, פאר גוד ביהעיוויער, אז אז מ'זאל נישט דארפן אז די קינדערלעך זאלן די ניסעס זאלן קומען עדות זאגן אויפן סטענד. יעצט האט דעם תולדות אהרן רעבע'ס זון, דער שומרי אמונים'ס זון, האט געגרעדזשועיט, נאך זיצן דארטן איך ווייס צוועלף יאר, נאכדעם ווען ער האט גרעדזשועיטעד יעצט דער בארשטיין נאך זיצן אכט ניין יאר, ס'גוט, ווי דאנט קעיר פאר עני אוו דיס גארבידזש ענימאר. דער סאטמאר רב האט מיטגענומען זיין גאנץ קדושה וטהרה, ער האט איבערגעלאזט צו צעלאזן א חברה, ער האט איבערגעלאזט א שייגעץ ווי דעם סיגוטער אויף זיין פלאץ, ער האט אלעס מיטגענומען. נעבעך, דאס איז געווארן פון זיין גאנצע הארעוואניע. סאו אונז האמיר נישט קיין מורא פאר זיינע גענגסטערס אויך נישט, ער האט דאס אויכעט מיטגענומען, בקאוז ווער נאט גאנא סטאפ פאר עני אוו דיס גארבידזש. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. זעסטו די שקצים? זיי האבן נישט וואס צו טון, זיי דרייען זיך דא אין די גאס, איך דריי מיך אויך אין די גאס, כ'בין דא מיט מיינע אייניקלעך, עניוועי, טרעף איך דא יעצט נאך א איד. ער קומט ארויס פון א פלאץ וואס הייסט סעמס בעיגעלס, ס'איז דא א ס'איז דא צוויי פון זיי, ס'איז דא איינס איז דא אויף יפו, און נאך איינס איז דא אראפצו, איך ווייס ס'נישט קיין חילוק, זעה איך דא קומט ארויס א איד מיט א טאכטער מיט א באגרות אזוי פארשטייסטו מיך ניינצן צוואנציג, ער מיט זיין ווייב קומען ארויס פון דא, פרעג איך אים נו דיין טאכטער לערנט אין סעמינאר, נו זי האט שוין א בויפרענד, זי דרייט זיך שוין מיטן פרינציפל מיטן ראש ישיבה, און דער איד קוקט אויף מיר, איר זענט משוגע? זיכער משוגע זענט איר, נאר איר ווייסט נאכנישט. און אז איר העט געוואויר ווערן העט אייך וויי טוהן. קיצור פרעגט ער וואס הייסט, דו ווייסט דאך אפילו נישט ווי זי גייט אין וועלכן סעמינאר, זאג איך לאמיך דיר זאגן, אויב דער הויפט פון די סעמינאר מאכט קינדער אנדערש ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש און ווי יחיאל בראנער, דעמאלטס ביסטו געדעקט. טאמער האט ער דעם זעלבן שוואנץ און מיט דעם שוואנץ מאכט ער קינדער, איז א רחמנות אויף אייערע קינדער.

אלע מנהלים, אלל מען. אה אה מ'האט שוין ארויסגענומען, פיין, זייער גוט, זאג איך אים, אבער רבי איד, דערס נאו גערענטי, ווייל ער האט נאך אלץ א השפעה אויף די קינדער, ענד דעטס איט ענד איי וואלק עוועי. דאס וואס סאקמער קאקמער יאקמער באקמער האט מיט מיר געטון, מיר נאכגעשריגן אין אלע גאסן יעדע קאר זאל אים אריינפארן, פארוואס? ווייל זיי האבן געוואלט דעקן זייער שייגעץ שטיק, דאס טו איך היינט. צו מאכן אוועיר פארן עולם, דו שיקסט א מיידל אויף אווערסיס, און זי קומט צוריק א בעילת בעל, זי קומט צוריק פרעגנענט אדער מיט אן אבארשן, איטס אלל יור פאולט, ענד יו שוד האוו טאט אוו איט. פונקט די זעלבע ווי איך זאג אז א יונגערמאן זיצט אין שטאט אליינס, ער שיקט זיין ווייב אין קאנטרי אליינס, און אז ביידע זענען מזנה מיט אן אנדערן, דאנט געט ענגרי, יו דיד איט, איטס יור פאולט. איך האב אזא הנאה ברוך השם אז ביי אונז שיקט מען נישט קינדער אויף אווערסיס סעמ. סעמינעריס. אה, סעמינעריס. מען מאכט א צוועלעפטע קלאס און פארטיג. און בפרט נאך אויף ארץ ישראל. באמת ארץ ישראל איז געווען אמאל ארץ ישראל. און ס'האבן דא געוואוינט אידן, ס'איז געווען דא א בית המקדש. פארדעם איז עס געווען ארץ כנען. היינט וואס איז עס? ארץ כנען. אז די תורה וויל שילדערן זנות, זאגט ער כמעשה ארץ מצרים, און כמעשה ארץ כנען. סא ווייסט עטס ווי אונז זעמער דא? אין כנען. דאס איז ווי אונז זעמער, נישט קיין ארץ ישראל. ארץ ישראל העט עס זיין ווען משיח העט אונז אויסלייזן פון גלות. און פארדעם איז עס נישט מער ווי ארץ כנען. אזא דעינדזשער צו שיקן מיידלעך עד אין סוף טאן. איך ווייס מיט א יאר צוריק האב איך געמאכט דעם זעלבן שאו אין עפעס א פלאץ, איך מיין ס'הייסט קליפטן פעסעיק, עפעס א שטאט וואס הייסט קליפטן פעסעיק, איך האב דארטן געמאכט איי קעריד אן ענד אן ענד אן. און ס'איז געווען פערציג מיידלעך האבן געדארפט פארן, איך האב דארט געבויעט די מקווה, ס'הייסט געהאלפן פאררעכטן, האבן די עלטערן געזאגט העי די העל וויד ארץ ישראל אונז גיימער מאכן דא ארץ ישראל, און זיי האבן געמאכט א שיינעם סעמינאר, כ'הער זאגן ס'איז דארטן דא האלט איבער הונדערט מיידלעך, און די הונדערט וואלטן זיך געדרייט דא אין די גאס און געווען דעם מייזלס סעקרעטעריס עה זנות פארטנער, דעם מייזלס וואס האט געאונט דעם די וואס איז געווען דא די סעמינערי וואס אונז האבן ארויסגעווארפן פון דארט, איז במילא זאלט עטס פארשטיין זייער קלאר. און זייער דייטליך. סאו דאס איז איין גוטע זאך וואס איך געב קרעדיט פאר סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, שיקטס נישט די קינדער אויף ישראל און פארטיג. ס'איז דא א פיקטשער ווי א סקווערע מאמע פון מאנסי איז געקומען צום איינשווערן פון איר זון אין צהל. די קינד האט נישט געוואוסט ס'האט נישט ערווארט. זי איז געקומען דא ווען מ'האט אים איינגעשוואוירן ביי די כותל שווערט מען איין אלע חיילים און מ'זעהט ווי זיי האגן זיך און זיי קישן זיך אין א געוויסן וועג האב איך הנאה דערפון ווייל דיס שאוס אז די מאמע און די טאטע געט סופארט פאר דעם קינד וועדער דעי לייק וואט היז דואינג אר נאט יו סטיל העוו טו סופארט הים און סטעי סייד ביי סייד וויט הים און זי ווינטשט אים אן ער זאל מצליח זיין ער זאל חלילה נישט געשעדיגט ווערן אהיים קומען געזונטערהייט. איך בין זיכער אז דער מייזעלס, דער וואס איז דער פיפיק שניידער אין ווילימסבורג, דער מוהל, דער פיפיק שניידער ער וועט עס נישט טון, אבער נישט וועט מען אים שוין נישט נעמען אין סאטמאר צו שניידן ווייטער פיפיקלעך, דאס איז אונזער קאראפשען, אפשר ווען ס'וואלט אים געגאנגען געבן אביסל סופארט וואלט ער געווארן נארמאל, ווייסעך וואס וועט זיין נאכדעם ווען ער וועט ארויסגיין פון צבא, עניוועי. דאס איז איין זאך, די צווייטע זאך האב איך געוואלט ווייזן, זאגן, ווער ס'האט געזען די ווידיאו, זעהט מען אז די יוניפארם פון אים איז צוריסן אינגאנצן, מ'זעהט ארויס די ווייס, די אונטערהעמד, ס'איז א שעים אז צהל זאל האבן אזא יוניפארם, איך האב שוין אפגעקאלט צהל, איך האב זיי געזאגט וואט א שעים דאס איז. מיט קינדער דארף מען גיין ווי זיי גייען, טריי די בעסט ווען זיי זענען יונג, איף יור סוקסעספול איז גוט, און טאמער חלילה נישט, יו סטיל העוו טו האלד דער הענד. איז דעם איד וואס כ'האב אים אנגעשריגן וועגן זיין טאכטער, ער לויפט מיך שוין יעצט נאך, זאג איך אים רבי איד איינס איך בעט אייך שרייטס נישט ווייל איך קען שרייען העכער, איך האב א רמקול וואס ווערט געהערט ביי צוואנציג און פינף און צוואנציג טויזנט מענטשן, סאו מעיק שור יו דאנט סקרים, זאגט ער רבי איד איך וויל נישט שרייען אויף אייך, איך האלט אז איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט און איך ווייס נישט וואס צו טון, זאג איך אים יעצט קען מען שוין גארנישט טון, יעצט איז טו לעיט.

צוזאמגעפאלן אין מאה שערים, געשטארבן, מען האט זיך געשלאגן א גאנצע נאכט ווייל מען האט אים געוואלט פאלמעסן, ס'איז געווען אזא קידוש השם, חברה האבן זיך געלייגט אונטער די קאר, די פאליס קארן, אונטער די אויטא, ווילסט פאר אונז אלע אראפ, די פאליס האבן געזען זיי קענען זיך נישט באפארען, און וואס איז געווען צום סוף ווייסעך נישט, נאר עס זעהט אויס אז יעצט גייט שוין זיין די לוויה. זעהסט, אין אזא צייט בין איך אויך מסכים אז מען דארף זיך שלאגן מיט די ציונים ימח שמם, נאר למשל צו זיך קומען שלאגן וועגן גיוס בנות, און די אלע שייגעץ שטיק וואס זיי טוען האט מען זיך געדארפט אראפזעצן אזוי ווי איך האב געשריגן, מען האט זיך אראפגעזעצט, מען האלט אינמיטן פארהאנדלען, יעצט די רבנים קוקן דורך אלעס וואס זיי האבן געזאגט וואס זיי ווילן און זעהן וואס מען וויל און וואס מען וויל נישט, עט די ענד אוו די דעי דעטס די נעים אוו די געים, נעגאושיעט. זאליקא מאכט אן אסיפה אז מען נעמט געצווינגען רייט בחורים, ער מאכט משוגע, יעדער האט געלאכט, נישט דא איין מענטש וואס איז אינוואלווד אין פאליטיקס וואס האט נישט געהאלטן אז דער מענטש איז א חסר דעה. בית איז דאס נישט געגאנגען די גאנצע מלחמה אינגאנצן, מען האט נישט גענומען מיט כח, מען האט נאר גענומען די סעקאנד הענד חברה, האט מען געמאכט פון זיי ליצי ליצנות, מען זאל זיי צווינגען זאלן מוזן קומען, און דאס איז אן אנדערע מלחמה, ס'איז דיפרענט וועי טו הענדל איט, און ס'איז דיפרענט וועי טו סאלוו איט, דעם ספרדי צו מאכן א בעל מלחמה האסטו נישט געקענט, ער איז נישט קיין לוחם, קיינמאל נישט געווען, שלאגן זיך צווישן זיך אין בית מדרש, באט מאר דען דעט איז נישט דא ביי זיי גארנישט, קעגן א גאווערמענט האבן זיי א מורא געהאט אלע יארן, זיי זענען געווען אונטער די אראבער אלע יארן.

וריכוז, ער קען נישט שווער זיך סענטרעלייזן, מרכז זיין, והפרעות שינה, און ס'שטערט אים צו שלאפן. ישועות רבות, קומט אט דאס, תוצאות מהרה, מ'וועט שנעל זען תוצאות, אונטער דעם שטייט מערידזש געמאכט סימלעס כלה. עטס זעט וויאזוי דאס ארבעט? אז איינער האט קראנקע קינדער, האט קראנק אלעס, גייט ער זיי פארקויפן. דא יעצט אין איינע פון די גרויסע צייטונגען, כ'געדענק שוין נישט וועלכע, ס'איז געווען אין די אידישע, קען זיין המודיע, שרייבט ער א גאנצע אריכות וועגן צו מ'מוז אויסזאגן אז מ'האט א קראנק קינד צו נישט. עניוועי, זאגט זיך טוט דא יעצט א מורא'דיגע זאך, די דעפארטמענט אוו האוזינג איז געווען דרײַ חברה, זיי ארבעטן גאר גרויסע באאמטע, און זיי האבן איין דירה געהאלטן, מען האט עס נישט פארדינגען, און דארט האבן זיי געהאלטן דראגס און פון דארט האט מען פארקויפט די דראגס, עס איז אינפעסטעט, עס איז שוין ביי יעדן, ביי די גרעסטע מענטשן, און עס איז דא ערגעץ אין ברוקלין, איך געדענק נישט די נאמען פון די האוזינג, עס איז ערגעץ אין ברוקלין, ווען דו שיקסט דיינע קינדער צו א חבר'טע אין די הויעכע הייזער, איז עס גאר א גרויסע סכנה, ווייסט נישט ווער, און אויף די סטעפס. בפרט נאך שבת, חברה זיצן אויף א ניינטן שטאק און א צענטן שטאק, האלב אויסגעטון, האלב פארדראגט, דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן אז דו וואוינסט נישט אין די הויעכע הייזער, און מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, זייער וואטשן, מען לעבט אין א דזשאנגל. יעצט כ'גיי דא דורך אין מאה שערים, מאה שערים איז, איז, אז איינער קומט צו א תולדות אהרן יונגערמאן און זאגט, דאנקט מען אייך מורא'דיג ווייל איר האט. געמאכט דעם פלאן אינאיינעם מיט דעם אייזענבערגער, האב איך געמאכט די פלאן פון די אכט מקוואות וואס מ'האבן אין דעם נייעם בילדינג, יא אונז ווייס מיר אלעס, ס'איז נישט קיין סוד, ס'קלאפט כפתור ופרח, נאר איין זאך טוט אונז לייד אונז האבן מיך נישט געפאלגט אז דארט איז דא וואסער אונטער דעם, און ממילא וואלט אונז געקענט האבן א קוואל, כ'האב עס געפילט מיטן שטעקן, און דער אמת איז כ'האב עס געזאגט לכתחילה אז ס'איז דא וואסער ווייל א אינגערמאן אין שכנות האט א סעלער וואס ער האט געטראפן א קוואל. כ'האב גערופן יארן צוריק דאס באקוקן, אבער למעשה דאס איז שוין היסטערי, מ'האט אריינגעפאמפט צען צו פופצן גרויסע טראקס מיט צעמענט מ'זאל אנפילן די לעכער, סאו א פאר מינוט שפעטער גייט דארטן דורך א יונגערמאן אין א גראסערי סטאר, קומט ארויס איינער זאגט אים דאס איז נחום ראזענבערג, גיי איך אוועק פון די גראסערי סטאר ווייל כ'האב שוין איינגעקויפט, הייבט ער אן צו שרייען נחום ראזענבערג, וויל איך זאגן דעם יונגערמאן איך בין אים נישט נאכגעלאפן, ווייל היינט לויפן מיר אונז, שרייען מיר אונז נישט נאך פאר די חזירים, עטס שרייטס מיר נישט נאך פאר אונז. סאו, איך וויל דיך פרעגן, איך ווייס ווער דו ביסט ווייל די גראסערי סטאר האט מיר געזאגט ווער דו ביסט. יעצט וויל איך דיך פרעגן, דו וואלסט געוואלט אז איך זאל דיר נאכשרייען דוד קאון? כ'מיין דו וואלסט עס געוואלט? ס'וועט דאך זיין זייער נישט צום באטעמטשאפט. איך בין איך, איך לאך אויס, איך לאך מיך אויס פון די וועלט. איך האב נישט קיין כבוד ווייל יענער קוקט ארויף אויף מיר. ממילא לאך איך פון ענק אלע. אבער דוד קאהן קוקט נאך ארויף אויף די וועלט אז זאלן האבן א גוט אפיניען אויף אים. ווילסט איך זאל דיר אנהייבן נאכצושרייען דוד קאהן? וועלל, איף יו דאנט וואנט איט, איי דאנט וואנט איט אידער. ענד וויר פוטינג ע סטאפ טו דיס עז וועל. נישט נאר צו טשיילד מאלעסטעישן נאר צו אלעס ארום און ארום. דאס וואס מ'האט איינגעפירט ביי אונז אין ווילימסבורג, צו ס'איז געווען איינגעפירט אין ירושלים, נאכשרייען מענטשן, דאס מיט יענץ. ווי דאונט עקסעפט דיס ענימאר, און אונז גיימער צוריק נאכשרייען אז דו ווילסט מיר שוין דוד'לען אויף דיין אויף מיין האטליין, דאן זאלסטו אויפהערן צו שרייען אויף מיר, פארשטייסט? ס'גארנישט, איך דארף גארנישט זאגן קיין שלעכטס אדער גוטס, איך דארף נאר שרייען דוד קאהן און דו'סט איינזינקען פאר בושה, ווייל דאס איז דאך דיין גאט אין וועם דו גלייבסט, דו שרייסט דאך מיר אויך נישט נאך מער ווי נאר נחום ראזענבערג, איך דארף שרייען דוד קאהן, זאלסט געדענקען איין זאך, אונז שלאג מיר אן צוריק יעדן איינעם, ענד אונז היט מיר דער ווער איט הערטס. ווייל איך לערן אויס אלע קינדער, אז איינער וויל דיך טאטשען? קיק היז באלס! סקוויז איט! דארט טוט עס וויי! און די זעלבע גייען מיר אונז טון פאר יעדן. סאו נאך איין מאל אז כ'גיי אין מאה שערים און כ'וועל הערן נחום ראזענבערג וועל איך שרייען דוד קאהן און מ'מוז זעהן וועמען ס'איז מער ארן. פארשטייסט? זייט כ'האב אנגעהויבן צו שרייען סאקמער קאקמער האב איך זיי אזוי נידריג אראפגעברענגט אז זיי אליין שרייען הער שוין אויף מיט אונז! לאז שוין אונז לעבן! זאג איך ניין ווען עטס האטס געהאט די באטש עטס האטס מיר געקלאפט האב איך ענק אויך נישט געבעטן זאלטס אויפהערן יעצט העל איך נישט אויפהערן בעטס נישט ווייל כ'וועל עס נישט טון. פארשטייסט? סאקמער קאקמער האט זיך אויף יעדן גענומען און יעדן פארלייגט און דא דארף שלימער צו קריגן, אונז האמיר מיט ענק גארנישט, אין לנו חלק מיט ענקער שייגעץ שטיק, אונז האמיר קיינמאל נישט געהאלטן פון ענק, עטס האט אויסגענוצט א גאנצע קהילה ווי תולדות אהרן מען זאל גיין שלאגן זיך פאר ענק, נאכדעם האט עטס פאר די חברה גארנישט באצאלט, און עטס האטס גענומען דעם אלטן שומר אמונים דעם תולדות אהרן, ער האט געהייסן אויך צדיק יסוד עולם, עטס האט מיט אים געווייבט די. טוילעט. ערי גליק האט אים געהייסן זאל שוין פארלאזן אמעריקע כאטשיג ס'איז טרייפענע בהמות, און טאמער נישט וועט תולדות אהרן נישט קריגן קיין חינוך געלט, קיין געלט פאר די ישיבות, פאר תלמוד תורה, האט דער תולדות אהרן רבי געדארפט ווען זאגן איך דארף נישט דיין געלט, איך וויל נעמען פון מדינת ישראל, ס'איז אסאך כשר'ער יענס געלט ווי אז איך זאל צוריקפארן און נישט זאגן גארנישט וועגן די פלייש. יענץ איז זיכער נבילות וטריפות. און אין מדינת ישראל איז מחיוב אויסצוהאלטן סקולינג. ס'איז א לאנד ווי יעדע לאנד, און אויף דעם שנארן זיי. סאו ס'איז אסאך כשר'ער צו נעמען געלט פון מדינת ישראל, ווי צו נעמען סאקמערע קאקמערע געלט. און מ'טאר נישט זאגן פארן רעבן גארנישט וועגן די מספרים פון די בהמות. דאס אליינס טוט עס ליידער. זאגן מיר אלע, מ'האט אזוי פארפירט דעם רעבן? זיי זאגן נחום ראזנבערג, דו ביסט ערליכערער פון רעבן, דיך האט מען נישט פארפירט. דו האסט געזען אז מ'טאטשט קינדער האסטו געזאגט סקרו יו אלל. און איך וועל רעדן, און אויב ס'געפעלט ענק נישט לייגטס מיך אין חרם, אבער איך גיי נישט שווייגן, און דאס וועט עטס ענק דארפן אויסלערנען, פאר קיינעם נישט קיין מורא האבן. א גוטן און א פרייליכן שבת.